דא הייבט זיך אן דער צווייטער חלק פון דעם שיעור פון פרשת משפטים. כ'לייג דא ארויף א בקשה וואס א קאזין פון אייבי שטיין בעט זיך ביי אים. א קאזין בעט פון דעם פאלטיטשענער טרענסדזשענדער זכר נקבה אייבי בייבי שטיין. זיין טאטע האט מיך מבזה געווען ברבים אויפן סאטמארער האטליין ער האט געשריגן אז איך בין רעספאנסיבעל פאר דעם גאנצן ירידת הדור ווייל איך האב א האטליין. כ'האב געוואלט פרעגן. רב שטיין, איך בין אויך ריספאנסיבל פאר דיין זון וואס ער איז געווארן א נבילה סרוחה, ער האט זיך אפגעשניטן, צו ער גייט זיך אפשניידן די ערווה, עניוועי דא איז דא א קאזין זיינער וואס ער בעט זיך בתחנונים ער פארשעמט דאך אזוי דאס גאנצע הויף פון פאלטיטשען און ווייצן, זאל זיך אפלאזן פון די דרכים, איך וויל איר זאלט עס הערן, איך לייג עס דא ארויף. האלאו צו דיר מיין טייערע קאזין, אמאל האסטו געהייסן רבי ישראל אברהם שטיין. היינט איז עס אזוי עיבי שטיין, כ'האב איין טענה צו אייך אלס א קרוב מיינער, נישט גענוג די צרה וואס איר האט געברענגט אויף אייך, נאר די פעין פאר טאטע מאמע, פעין פאר די גאנצע משפחה, פון אייער טאטע'ס זייט, פון אייער מאמע'ס זייט. קומט איר אבער מיט איין פראבלעם, און קודם כל מען זעט איר זענט נישט צופרידן, ווארום, יעדע פאר וואכן לאזט איר זיך נאכאמאל הערן מיט די זעלבע גארבידזש, אלע אייערע פעין וואס ווען איר האט שוין געהאט א פילינג אז איר ווילט ווערן א מיידל, ס'גאוז אן ענד אן ענד אן, אבער איין פראבלעם איז דא, איר טוט אייך באניצן אז איר זענט א אייניקל, די הייליגע בעל שם טוב הקדוש, וואס דארפסטו א גאנצן טאג ארום גיין, נישט גענוג די שמוץ וואס איר האט געטון, די פעין וואס איר האט געטון פאר אייערע עלטערן, גייט איר זאגן איר זענט אן אייניקל פון בעל שם טוב הקדוש, האב איך פאר אייך באמת א קשיא, רבי ישראל אברהם שטיין, עיבי שטיין. פארוואס גייט איר נישט צו אביסל צום פוינט? איך בין א ווייצענער אייניקל, אן אייניקל פון רבי יוסף משה מייזליש, דער געוועזענער ווייצענער רב פון וויליאמסבורג, און אן אייניקל פון בנין דוד, בנין צבי, פון די הייליגע קדושי עליון פון ווייצען, פארוואס דארפט איר זיך בארימען נאר מיט די בעל שם טוב הקדוש?

וואס ר' מאטל שטיין איז אמאל געווען ראש ישיבה פון מונקאטשער ישיבה וואס פון מונקאטש זענען ארויס געקומען די גרעסטע קדושי עליון פעדאפיילס אזוי ווי להבדיל כמאן רב ר' ברוך מרדכי לעבאוויטש וכדומה לו פארוואס דארפט איר ארום לויפן ווען איר טוט אייער שמוץ און זיך באנוצן מיט די הייליגע בעל שם טוב הקדוש פארוואס קענט איר נישט גיין שטרעיט מיין היינטיגע נאמען איז עבי שטיין. א זון פון ר' מאטל, א זון פון ר' מענדל שטיין סאווראנער רב, און איך בין אן אייניקל פון רבי יוסף משה מייזליש זכר צדיק לברכה פון ווייצן פון וויליאמסבורג, איך בין אן אייניקל פון בנין דוד פון ווייצן. בנין צבי, איך בין א פאלטיטשאנער אייניקל, יא דיין זיידע ר' מאטל שטיין פארופט זיך פאלטיטשאנער רב, וואס פאלטיטשאנער רב ר' מאטל שטיין האט געהאט א ברודער ר' אפרים שטיין אויסגערופן פאלטיטשאנער רב געזעצן אין תפיסה, פארוואס האסטו מורא צו דערציילן פון די יחוס? וואס דארף מען גיין צו בעל שם טוב הקדוש? וואס ער שעמט זיך מיט דיר ביליאן מאל וואס דו האסט געטון, וואס דארפסט זיך באנוצן מיט זיין נאמען פאר דיין שמוץ, וואס האט ער מיט דיר, בעל שם טוב הקדוש, וואס האסטו מיט בעל שם טוב הקדוש, און צווישן מיר און דיר, עבי שטיין, האט ער גוטע קאפן, מען זעט אז דו ביסט נישט העפי, מען זעט דו ביסט נישט העפי וואס דו האסט געטון, מען זעט דו דארפסט דיין אטענשאן, והא ראיה יעדע פאר וואכן קומסטו ווייטער ארויס מיט דיין. שמוץ, קומסט ארויס מיט די זעלבע בילדער, קומסט דערציילן ביסט געווען דריי יאר אלט, דו האסט שוין געהאט די פילינג, דו ווילסט זיין אפיקורס, דו ווילסט קענען זאגן פאר רבונו של עולם כביכול האסט נישט געוואוסט וואס דו האסט געטון אז דו האסט מיך געבוירן אלס א זכר, האסט מיך אראפגעברענגט אויף די וועלט אלס א זכר, ניין איך האב פארלאנגט צו זיין א נקבה, אזוי ווילסטו זאגן כביכול פאר די רבונו של עולם, ער האט נישט געוואוסט וואס ער האט געטון ווען ער האט דיך אראפגעברענגט אויף די וועלט אלס א זכר. וואס ווילט איר ארויסברענגען? וואס ווילט איר ארויסברענגען יעדע פאר וואכן מיט אייערע קליפס? נאכאמאל די זעלבע די זעלבע נוסח, די זעלבע משוגעת'ן? ס'ווייזט אבער איין זאך, זאגט פאר די וועלט איר האט חרטה וואס איר האט געטון, איר האט זיך באנארישט, איר באקומט נישט אייער אטענשאן, יעדער איינער פארשטייט עס, איר האט זיכער געמיינט, יעדער איינער וועט אייך געבן די אטענשאן, און ס'וועט קלאפן אלעס. אבער איך בעט אייך איין זאך טייערע קאזין, עבי שטיין, לאזט אייך אפ פון די בעל שם טוב הקדוש, די בעל שם טוב הקדוש האט מיט אייך גארנישט, ווילסט זיין א מיידל, נאו פראבלעם, זאגט אבער איר זענט סאווראנער רב'ס זון, יעצט זענט איר סאווראנער רב'ס טאכטער, מען זאגט איר זענט א ווייצענער אייניקל רבי יאסל משה מייזליש וואס דארט איז די גאנצע תורה איין זאך מען מוז גיין מיט סטראקעס און די מיידל מוז גיין מיט א שפיצל די גאנצע תורה ליגט אויף סטראקעס און שפיצל נאכדעם קען מען אפטון כל עבירות שבתורה אבער די עיקר איז טוה עס מיט די סטראקעס טוה עס מיט א שפיצל איך פארשטיי אלעס נישט איר זאלט זיך שטענדיג באנוצן איר זענט א בעל שם טוב אייניקל איר זענט א פאלטיטשאנער אייניקל.

א פיינע נאטע קאזין פון וויליאמסבורג קאלט איז א גוטן טאג. עס איז אויכעט דא א גאנצע דיבעיט צו דער פרעזידענט וועט אראפנעמען די בען וואס אבאמא האט געמאכט אז מען זאל קענען גיין מענער אין א פרויען טוילעט און פרויען אין א מענערישן טוילעט, אבאמא האט עס געמאכט און טראמפ האט עס אראפגענומען, ס'טוט זיך יעצט. די סיוויל ליבערטי יוניאן גייט אים יעצט סוען אז פארוואס זאל א יונגל נישט קענען גיין אין א מיידל טוילעט און א מיידל נישט אין א יונגל טוילעט? די אמעריקע איז אזוי פארפוילט, איך זאג ענק, די גמרא זאגט אז ס'עט דויערן זעקס טויזענט יאהר און נאכדעם וועט די וועלט חרוב ווערן, וויאזוי די וועלט שטייט היינט זעה איך נישט ס'זאל אויסהאלטן נאך צען יאר, ס'עט נישט קענען לעסטן, ס'עט מוזן זיין א אחי שני, דער אייבערשטער וועט צו מוזן צואיילן דעם גואל צדק. שוין יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'וויל אויכעט מען זאל הערן ווי יואלי רויט, העי יואלי דו ביסט דאך אזוי זיס דו ווייסט נישט ווי זיס דו ביסט, דו זאגסט מיר ווען איינער כאפט אן א בחור ביי די מעשה זאל ער אים אריינשטויסן, דאס לערן איך דאך שוין פינף יאר יעדן, נאך מער, איך זאג אז פארוואס האבן די מיידלעך שפיציגע שיך ווייל אז א בחור וויל זיי דארט אנרירן זאלן זיי געבן א שטופ אריין דעם שפיץ אז ס'זאל אים אריינגיין אין די טעסטיקלס, יואלי.

כ'וויל נאר וויסן ברסלב'ער חסידים, איך האב דאך געמאכט ענקער מקווה אין אומאן, כ'האב געארבעט פאר ענק יארן, ווען ס'איז ארויסגעקומען א חרם, ווי זענט איר געווען איר זאלט זיך אננעמען פאר מיר? איר האט נישט געכאפט אז דער חרם, סופאוזינגלי ווען איך געווין ווען־נישט ברוך השם אזוי ווי כ'האב געווינען, דעמאלט וואלט דאך ענקער מקווה אויך געווען אין דזשעפערדי, און אויכעט ווי דאס אז מען האט דארטן א מקווה וואס ר' מאיר גבאי איז באלעבאס און דער דיין פון ירושלים וואס ער איז א פיסטער שטריק, מעשה גאטע, ער איז די בעל מכשיר, איך ווייס נישט צו ס'האט אפילו מי גשמים, נעמטס זיך ענק אן פאר דעם אויך. יעצט, ס'דא א פיקטשער ווי דער סטייפלער ר' חיים קניבסקי געט די הענט פאר דעם מנוול דעם חזר, חזריה ראזענבוים, ס'דא צוויי פיקטשערס, ס'דא איינס איז ווי ער רעדט מיט אים קודם, ער געט אים מסתם זיינע ספרים, ער האט געמאכט ספרים אויכעט דער חזריה. אבער למעשה געט ער נאכדעם די הענט פאר ר' חיים קניבסקי, ס'איז ממש ס'איז א שרעק, ס'איז א שרעק. יעצט כ'האב ענק געזאגט ס'איז דא איינער ברוך גאנץ פון וויזשניץ אפילו ער איז א תושב פון אשדוד, ער איז צוויי און צוואַנציק יאר אלט, און ער האט נעבעך צוויי מאל האט ער נעבעך געטוהן מיט א קליין מיידל פון זעקס יאר האט ער זי נעבעך מאנס געווען איין טאג נאכן צווייטן ווען ער פלעגט וואטשען ווי זי גייט אין גן, איך ווייס נישט סקול אין בני ברק פלעגט ער איר ווארטן און זיין באבע האט דארטן א דירה אין יענע געגנט און ער האט אנגעהויבן מיט איר צו זאגן און ווען זי פלעגט גיין אין גן פלעגט ער איר זאגן אז ער פלעגט קוקן אין די ווינדאו און נאכדעם פלעגט ער איר זאגן אה ביסט אזא שיין מיידעלע קום מיט מיר ארויף און די מיידעלע האט געזאגט ניין מען טאר נישט, מיין מאמע לאזט נישט, אבער למעשה זי האט עס אויסגעטרייט איינמאל, ער האט גארנישט געטון, איז זי געגאנגען נאכאמאל, ער האט זיך אראפגעזעצט אויפן קאוטש אין די סאלאן פון די דירה און ער האט געפרעגט די מיידל אין וועלכע גן לערנט זי, און זיי האבן געכאפט א שמועס, און ווען זיי זיצן אויפן סאפא אויפן קאוטש שטעלט זיך אויף די קליינע מיידל און ער האט זי געגעבן א כאפ אן און ער האט געזאגט. איך וועל מיט דיר מאכן א שפיל, און די מיידל האט געזאגט, ניין, דאס וואס דו ווילסט טון, דאס טאר מען נישט, שטייט אין די תורה מען טאר נישט, און אויך איך מוז דאך גיין אין גן, און זי איז אוועק געגאנגען, דעם נעקסטן טאג איז געווען די זעלבע, מען האט נאכאמאל די זעלבע געמאכט, ער איז געזעסן ביי די באבען, און ער האט געקוקט ווען זי גייט, און ווען זי איז דורך געגאנגען האט ער זי געזאגט אז זי זאל ארויף קומען נאכאמאל, און זי פרעגט אים וואס עוד הפעם נאכאמאל? זאגט ער יא בוודאי פארוואס נישט קום ארויף, איז אריין אין די דירה האט ער געזאגט האט זי געזאגט איך אייל מיך צו גיין צום גן ווייל זיי האבן דאך מורא, און ווען ער נאך געזעסן אויפן סאפא האט ער איר אנגעכאפט און גערעיפט. רבותי עטס האטס הנאה, גייטס געטס ווייטער אביסל סופארט פאר די אלע חזירים. עטס געדענקטס אויך כ'האב ענק פארציילט וועגן עפעס א ראש ישיבה וואס האט מאלעסטעד בחורים און ער איז אוועק געפארן אויף חוץ לארץ האט ער געזאגט ער פארט נאך געלט עניוועי ער איז צוריק געקומען האט זיך נישט געקענט וואנדערן מער אין יוראפ און אין אמעריקע איז ער צוריק געקומען און יעצט האט מען אים אריין געריקט און מען האט אים אנגעהויבן צו מאכן חקירות און ס'איז געקומען יעצט צוויי תלמידים וואס זיי האבן אמאל געלערנט ביי אים און זיי האבן געזאגט, זאלסט וויסן, ער איז א נואף, ער האט מיט אונז געטשעפעט, ער האט געטון וואס מען טאר נישט. פארוואס פארצייל איך עס אזוי גרעפיק? ווייל קוק הער, דא איז שוין געווען א מיידל וואס איר מאמע האט איר אויסגעלערנט אז מען טאר נישט טאטשן איינעם, מען טאר זיך נישט לאזן טאטשן, זי האט געזאגט די תורה לאזט נישט, זייער פיין, אבער מען דארף. און ס'ממש אונז לערן מיר זיך פון די אלע מיסטעיקס, מ'דארף נאכאמאל זאגן די מיידעלע, און טאמער איינער וועט דיך יא וועלן טאטשן וואס זאלסטו טון? זאלסטו דיך נעמען שרייען, דאס איז די חלק וואס די מאמע האט פארגעסן צו זאגן, יא די תורה לאזט נישט, די תורה, די תורה, אלעס איז פיין, אבער יענער איז דאך א נואף, יענעם שטייט דאך די ערווה גרייט אריינצושטעכן אין דיר, דארפסטו זאגן, און טאמער נישט זאלסטו דיך נעמען ווארפן אויף די פלאר, זאלסטו דיך נעמען שרייען, די שכנים זאלן קומען צו לויפן, די פאליס זאל קומען, לערן זיי אויס. ווי לערנט יואלי ראטה אויס אזוי ווי איך פלעג אלץ אויסלערנען? איינער טאטשט דיך, כאפ אים אן די טעסטיקלס צוקוועטש אים, יואלי זאגט שטויס אים אריין, די ביצים איז געמאכט מען זאל אריינשטויסן, ער וויל דיך דארט אומברענגען, ברענג אים אום, די מיידל זאל זיך ווארפן אויף דר'ערד, זאל זיך נעמען שרייען, יענער וועט זיין פארלוירן. אונז האמיר נאכנישט גענוג אויסגעלערנט די קינדער פשוט וועגן דעם ווייל אונז האמיר נאכנישט געגלייבט אין וואסערא אן עולם חושך אונז לעבן. יעצט איז דא גרויס נייעס היינט אין דעילי ניוז, ס'דא א מענטש וואס ער איז דא געווען און מ'האט אים געכאפט, ער הייסט אברהם מרגליות. קען זיין ער איז פון דעם זלמן מרגליות'נס משפחה. ער איז אוועק געלאפן אויף ארץ ישראל, מ'האט געהאט מיט אים א גאנצן פראבלעם, ער האט געטאטשט קינדער, און ביז ס'איז פארגעגאנגען די משפטים, איז בקיצור. מען האט נעגאושיעט אהער און אהין, מען האט כמעט אנגעסטראשעט די קינדער, בקיצור, די סוף איז געווען אז מען האט אים איינגעזעצט, אין אקטאבער פֿערצן טווענטי פֿאורטין האט מען אים איינגעזעצט מיט א פעלעני, העווינג סעקס וויט טו טיימס וויט די טשיילד, מען האט אים ארויסגעלאזט אויף פֿינף טויזנט דאלער בעיל, און מען האט אים צוגענומען זיין פאספארט, יעצט. דער נייער דיסטריקט אטוירני דער עריק גאנזאלעז זאגט אז דער טראק דרייווער, זעהט אויס זיין דזשאב איז געווען צו זיין א טראק דרייווער, און וויאזוי ער איז צוגעקומען צו די קינדער ווייס איך נישט, זיי האבן געטרייט אים כסדר, אז מען זאל אים ווי מען זאגט טשארדזשען, למעשה זעהט אויס די מרגליות פעמילי איז א פאוערפול פעמילי, און די סוף איז געווען אז ער איז אנטלאפן אויף ארץ ישראל, ער האט נאר דא געוואוינט מיט א גרין קארד, ער איז אינגאנצן נאכנישט געווען קיין סיטיזן. יעצט איז געקומען נאכאמאל דער קעיס, זעהט אויס די משפחה ארבעט פעסט, און ס'האט זיך אנגעהויבן א גאנצע זאך, ס'איז אויך געווען אריינגעמישט דא א בית דין, דער בית דין האט געהייסן ער זאל דארט זיין, ס'איז נישט קיין חילוק די גאנצע מעשה, עניוועי, למעשה האלט מען אים יעצט ביים אהערברענגען, דעטס איט, יא, אפגעפיסטעוועט דארט צוויי דריי יאר, געווען באהאלטן, און מענטשן ווייסן ווער ער איז, און מ'האט עס איבערגעגעבן דא פאר די באהערדע, און ס'שטייט יעצט אז מ'טרייט אים צו אהערברענגען דא אויף אמעריקע. ער האט דא געטוען די עבירה? סאו אין דעם זאג איך ענק, מיינטס נישט אז יעדע זאך וואס איז געשעט נישט אין איין טאג איז שוין נישט געשען, איט דזשאסט טעיקס טיים דעטס אלל. יעצט נאך א זאך, ס'איז דא אן אוט אוו טאון מתיבתא זוכט א ריספאנסיבל בן תורה טו סליפ וויט עי פיו בויס, גוד פעי. כ'וואלט זאגן זאלסט נישט נעמען א בן תורה דא ווייל דער בן תורה איז דאך מן שבת לשבת איז במילא האט ער אן urge צו טאטשן בחורים, איך וויל בכלל פארשטיין אויב ער האט א ווייב, ממה נפשך נעמסטו דא א רווק? טאר מען דאך נישט. נעמסטו איינער וואס ער האט א ווייב, און ווי איז זיין ווייב? וואס גייט ער נישט וואוינען מיט זיין ווייב ביינאכט? ווי קען ער שלאפן מיט בחורים ביינאכט? סאו וואט איז ריעלי גאואינג אן היער? איר זענט שוין אלע אינגאנצן משוגע? סאו, יעצט וועל איך ענק זאגן נאך א מעשה. דעמאלטס ווען כ'האב געהאט נישט מיר געדאכט מיינע צרות מיט מיינע פראבלעמען, בין איך געגאנגען אויף פיטסבורג, איבעראל וואו ס'איז דא א גרויסע אידישע קהילה, און כ'האב געזוכט ווער ס'וועט מיך ארייננעמען. און איז געווען דארטן עפעס א רב פון א שיינע גרויסע שול, נו פרעגט ער וויי וואד יו וואנע קאם ליוו היער, זאג איך אים ווייל מען האט מיך ארויסגעווארפן איך האב נישט קיין שול, פרעגט ער וויי דיד דעי טראו יו אוט, האב איך געזאגט ווייל איך רודף די פעדעפיילס, דאס אונז גיי מיר דאס נישט צולאזן, זאגט ער ראביי איי דאנט טינק דיס פלעיס איז פאר יו, אה אזא, דעמאלטס האט מען נאך נישט געהאלטן אז מען מעג איינווייקן מענטשן, דאס הייסט דאך איינגעווייקט, אה יענער האט אפגע'חזיר'ט קינדער, איז געווען א איד וואס ער האט געהייסן ראביי פריעדמען, ער האט געזאגט א שיינע לאנגע דרשה און ער האט מסביר געווען, כ'האב עס געהאט אמאל אויף מיין האטליין, נו אז מ'טאטשט א קינד און וואס איז שוין, ס'איז פול אוו בעלאוני, די קינד ווערט נישט קראנק, די קינד ווערט נישט משוגע, ס'גארנישט, ס'איז נישט געפערליך, ס'איז נישט עק וועלט. ווערט מען יעצט געוואויר אז דער ראביי פרידמאן האט א זון וואס ער איז געווען, ער איז זעקס און צוואַנציק יאר אלט, און מ'האט אים גענומען ממש נישט לאנג צוריק האט מען אים געהייערט ער זאל זיין א מלמד דארט אין א תלמוד תורה, ליבאוויטש האט דארט זייער א שיינע גרויסע תלמוד תורה. און ער איז זעקס און צוואַנציק יאר אלט און האט ארומגעשטופט מיט בחורים, יעצט פיקט מען אים אויף, מען האט אים שוין אויפגעפיקט, נישט מען פיקט אים, מען האט אים אויפגעפיקט, ער איז א סעקשועל חזיר און ער האט מינימום דרײַ קינדער נעבעך אפגעהארגעט, אזוי זאגט דער דעטעקטיוו, ער האט זיי אויכעט אסאלטעד פרייוועטלי און פאבליקלי.

פרידמאן טאטשינג א בוי אינאפראפריעטלי אין די פעקעלטיס לייבערי ענד אלארמד די סקול אדמיניסטרעישאן. נו, די סקול אדמיניסטרעישאן האט זיך דאך אויסגעלאכט אזוי ווי אייביג. למעשה אבער, ס'שווימט ארויס, אז מענטשן רעדן, מענטשן ווילן נישט זיין שטיל. עניוועי. ס'איז דא א משפחה, איינער פון זיין משפחה, פרידמאן זאגט ער וויל נישט זיין איידענטיפייד, אבער פרידמאן אליינס איז א וויקטעם פון טשיילד סעקשועל אביוז. קומט זיין טאטע ימח שמו וזכרו און ער זאגט אה מען טאטשט א קינד ס'איז גארנישט ס'נישט געפערליך מען דארף נישט מאכן קיין אישו ער האט עס דעמאלטס געזאגט א פאבליק סטעיטמענט אויפן טעלעוויזשן ראדיא יעצט האט מען דאס ארויסגענומען און מען גייט עס נאכאמאל שפילן זיין זון איז א פגוע ער האט שוין געטאטשט אנדערע אויכעט און ס'איז גארנישט אז מען טאטשט און ווער ווייסט צו די טאטע איז נישט קיין פגוע קען זיין די טאטע האט געטאטשט דאס קינד ווייל א משפחה ווייסט אז פרידמאן איז געטאטשט און קען זיין די טאטע האט אים געטאטשט. יעצט דער ר' יוסי ראזענבלום די פרינציפעל פון די בוי סקול זאגט אז אדישענעל קלעימס אוו אסאולט אגענסט פרידמאן אר קאמינג פראם פערענטס אין פיטסבורג עז וועל עז פראם אלל אדער קאמיוניטיס. איך דענק ווען איך בין געווען אין פיטסבורג בין איך געשטאנען דארט איז דא אזא מילכיגע רעסטאראנט איך האב אנגעהויבן צו קוקן צו ס'איז חלב ישראל צו נישט איז געווען דארטן זיי האבן אויכעט שומרים און זיי זענען ארויס געקומען און זיי האבן מיך געפרעגט וואס איך זוך איך כאטש איך זעה דאך אויס א חסידישער יונגערמאן האב איך זיי געזאגט הער אויס אזוי האט חנה געזאגט חנה זאגט כ'האב נישט געטרינקען נישט קיין וויין און נישט קיין ברוינפן, דאס וואס דו זעהסט איך ציטער מיט די ליפן איך רעד אזוי, דאס איז ווייל איך בין א צובראכענע נשמה. אזוי האט זי געזאגט פארן כהן, זאג איך פאר זיי אויכעט, דאס וואס דו זעהסט מיך דא איז נישט ווייל איך באלאנג דא, איך בין דא פשוט ווייל מ'האט מיך ארויסגעווארפן. האבן זיי זיך זייער שטארק אנטשולדיגט. זיי האבן געמיינט איך בין געקומען דארט קויפן דראגס, צו פושן דראגס, צו קויפן נקבות, צו פושן די נקבות, האב איך זיי געזאגט ניין ניין, איך בין א צובראכענע נשמה, מען האט מיך אריבער ארויסגעקאפעט פון מיין שטאט, פרעגן זיי מיך וויאזוי הייסט איר, וואט איז יור נעים, זאג איך ראביי נחום ראזענבערג, אה יו אר די גיי, יו נאו סאמטינג, ווי אר פאלאוינג יו, יו נאו וויי, ביקאוז איף יו וואודנט האוו פוט דאון די פאונדעישאן ווי וואודנט האוו נאון וואט טו דו, אונז וואטש מיר דיינע בלאגס, אונז הער מיר דיך אויס, און געבענטשט זאלסטו זיין. סאו עניוועי, ברוך השם דער עולם איז פיקינג אפ, רבותי דאונט טריי טו טאטש א טשיילד, כ'האב ענק שוין געזאגט, ס'איז דא צייטונגען, קויפטס פון זונות, נישט וואס איך זאג מ'מעג עס טון און נישט וואס איך זאג ס'איז אויסגעהאלטן, באט א טשיילד שוד בי יור לעסט אפשען, ווען דו זעהסט דו האסט שוין נישט קיין שום וועג און דו מוזט טאטשן א קינד, נעם א סוכה שער, שנייד אראפ דעם פיפיק און קום אהיים אזוי. דאס וועט זיין די בעסטע ישועה פאר דיר. יעצט דבורה פאקס איז די פאונדער אוו מגן ילדים. דאס איז א נעשאנעל ארגענעזעישאן דאס איז געבעיסט אין קאליפארניע. זיי ארבעטן צו פריווענטן טשיילד אביוז דורך עדיוקעישאן ענד אינטערווענשאן מיט די ריסארסעס. זיי מורא'דיג משבח געווען ווי שיין די ישיבה האט זיך צוגעשטעלט, זענען גראד געגאנגען צו די פאליס, זיי האבן געזאגט אונז פארשטיי מיר אז אונז האבן מיר נישט קיין אנדערע אפשען נאר דאס נישט צו באהאלטן, און די אדמיניסטרעישאן האט געזאגט, אונז ווייס מיר, אונז מוז מיר דאס ריפארטן און אונז וועל מיר דאס ריפארטן, כאטשיג דער נתן פרידמאן האט גרויסע קאנעקשאנס און ער איז א גאנצע ער איז קודם איז ער אימפלויעד מיט די אלע זאכן און זיי האבן גראד גערופן די עף בי איי זיי האבן גראד גערופן די דעפארטמענט אוו האומלענד סעקיוריטי און ס'איז געווען א מחיה. יעצט יעדער איז אים משבח, און די ישיבה אליין זאגט, ליסן אונז האב מיר געזעהן סיקס הונדערט און עיטי מיליאן דאלער לאוסוט פון טערטי פאר פארמער סטודענטס פון ישיבה אוניווערסיטי, אונז האב מיר זיך נישט געזוכט קיין צרות, אונז האב מיר דאך עס נישט געטוהן, זאל דער חזיר באצאלן פאר דעם. יעצט, זיי זאגן, טאמער איז דא נאך מענטשן וואס זיי ווייסן וועמען ער האט געטאטשט דער חזיר פרידמאן זאל קאלן פאר וואן טו טרי טו טרי סעווען וואן פאר וואן און זיי זאלן בעטן פאר טובי טאבאכניק. און זי האט אויכעט א וועבסייט, אוי זי האט אויך שוין די טמא'נע כלי, ס'איז מיר שוין גוט, TOBYT שטרודל THE די דזשואיש JEWISH כראניקל CHRONICLE דאט נעט. יעצט גייטס ענק אויסלערנען! די געים איז אווער, דעי ביי דעי ווערט ארגער דער מצב ווער ס'טאטשט קינדער. און גראדע די תלמוד תורה פירט לעבאוויטש, פאר לעבאוויטש געב איך אויכעט אסאך קרעדיט, זיי האבן זיך שוין אויך אויסגעדרייט, זיי נע נע נע ס'איז נישט דא מער די מאנקי ביזנעס, סאו מ'וועט אנכאפן דעם טיטשער און מ'וועט אים איינזעצן און ער וועט זיך אויסלערנען, דעטס איט. שוין, מער וויל איך נישט אויפהאלטן די וואך דעם עולם, ס'איז נאך דא אסאך צו רעדן, אבער איך וויל שוין נישט מער אויפהאלטן דעם עולם. יעצט וועל מיר גיין צו צום שיעור. די וואך איז געווען די יארצייט פון מיין מאמע עליה השלום, מ'האט זי געלייגט אין מאנסי. א יאר פאר איר הסתלקות. איז געווען א מעשה אז איך בין געווען פארנומען מיט מיין מאמע און זי איז נישט געווען געזונט, און איך בין אנגעקומען פון מאנהעטן מיט א קאר, איך האב געדרייווט א קאר און בין אנגעקומען צו מיין ברודער אהיים דריי מינוט צום זמן, שוין ס'איז דריי מינוט צום זמן וויל איך איינשטיין, האב איך צוגעוואקט צו פרידוואלד דארטן ווי מיין טאטע איז איינגעשטאנען, ווייל איך. בעיביסיטן מיין טאטן אביסל. שוין געווען איינער, ס'זענען צוויי. למעשה האב איך געוואקט פון מיין ברודער'ס הויז ביז פרידוואלד, ס'איז א וואק פון אפשר אנדערטהאלבן שעה. איך בין אנגעקומען בערך אין בית החיים נאך א א דרייפערטל שעה וואקן, אפשר א האלבע שעה וואקן. ס'איז שוין געווען פרייטאג צונאכטס, נאך די שקיעה איז זיכער געווען, צו ס'איז געווען צאת הכוכבים ווייס איך נישט, אבער ס'איז געווען פרייטאג צונאכטס.

געקלערט ער עט נעמען א שטיקל פרוכט. א פרי מעג מען דאך עסן פארן דאווענען. נישט אזוי ווי מען איז קובע סעודה. און עס איז געווען דארטן עפעס א מיידל האט פארקויפט מעלאנע. און דער דעזשער רב גייט צו ער איז נאך געווען דעמאלטס א בחור גייט ער צו און ער פרעגט וויפיל קאסט די מעלאנע האט זי אים געזאגט איך ווייס צוואנציג גילדן איך ווייס וויפיל דאס וואסערע א וואלוטע עס איז דארט געגאנגען אין אין אונגערן דעמאלטס פענגעס עניוועי איז זאגט ער ניין דאס איז צו טייער פאר מיר א בחור האט דאך נישט קיין פרוטה קיצער דאס איז צו טייער פאר אים.

אזוי ווי ער האט געקוקט איז אים אריינגעגאנגען אלע הרהורי תשובה, וויי געשריגן כ'האב דאך געקוקט אויף א מיידל מען טאר דאך דאס נישט טון, און ס'האט אים זייער געהארט, ער האט עס נישט אויסגעהאלטן. ער איז אנגעקומען צום הייליגן ישמח משה און ער האט אים פארציילט די מעשה, כ'ברענג אייך א גריס פון מיין רעבן פונעם חתם סופר, אבער כ'בין נכשל געווארן מיט א הסתכלות אסירה, האט געזאגט דער הייליגער ישמח משה אז דאס איז א זיווג פון הימל, דערפאר האט דער אייבערשטער דאס צוגעפירט. געפירט, און ער האט גערופן אירע עלטערן, און מ'האט גערופן זיינע עלטערן, און מען האט געזען ס'איז טאקע נישט קיין מיידל וואס זי איז ווי מען זאגט פון א הויכע רבנ'ישע משפחה, אבער ס'איז געווען זייער אן איידל קינד, און מען האט געמאכט דעם שידוך, און דאס איז די דעזשע דינאסטיע. איז למעשה האב איך דא אויך געקלערט, איך גיי שוין דורך דעם בית החיים אויפן וועג פון מיין ברודער'ס הויז צו פרידוואלד, וויל איך שוין אריין גיין זאגן א קאפיטל תהילים, האב איך געזען דארטן ביי דעם עק ווי ס'לאזט זיך אויס די וואנט, ווי ס'איז אדזשעיסענט נישט צו די גאס צו נאר צו דעם אנדערן בית החיים ס'איז דארט דא א שטיקל ראוד דארט ווי קלויזנבורג האט א חלקה, האב איך געזען דארטן אז ס'איז געווען א זכר און א נקבה, און זיי האבן זיך ביידע אויפגעהויבן, ווי איך בין געגאנגען אלץ נענטער צום אוהל פונעם ריבניצער רעבן, האבן זיי דאך געמיינט איך קום צו זיי, זענען זיי אוועקגעלאפן ביידע, זיי האבן זיך אנגעטון שנעל און אוועקגעלאפן, האב איך דעמאלטס שטארק מעורר געווען, איך האב געזאגט פאר די חברה קדישא אז עטס האטס אפילו נישט קיין געהעריגן טויער צוצושפארן די טיר, ארבעט מען דארטן טווענטי פאר סיקס, אבער עפטער אלל סעד ענד דאן, מען דארף צושפארן ביינאכט, מען דארף צושפארן. ווען ס'קומט שבת צו כדומה, עה רעדסטו היינט צו קיינעם נישט, ס'נישטא צו וועם צו רעדן. כ'האב זיי אויך פארציילט אז כ'האב אמאל געזען צוויי בחורים, נישט קיין וויזשניצע, האבן נישט אויסגעזען ווי וויזשניצע בחורים, די היט איז נישט געווען קיין וויזשניצע היט, איך בין אמאל דארטן דורך געפארן, איך פלעג דאך פארן דארט צו מיין טאטן אויף פרידוואלד, צו דא דארט בין איך דורך געפארן, פלעג איך מיך אלץ אפשטעלן זאגן א קאפיטל תהילים. זעה איך ווי צוויי בחורים קומען ארויס דערשראקען און הייט א קוואדער צו זיבן אינדערפרי ס'איז נאך געווען טונקל ארויסגעקומען מוראדיג דערשראקען נאכדעם פרעגן זיי מיך אפשר קען מען האבן א היטש מיט דיר זאג איך אים ניין איך נעם דיך נישט איך ווייס נישט ווער דו ביסט און איך נעם נישט קיין היטשעס זיי זענען ארויסגעקומען פון וויזשניצע רעבעצינ'ס אוהל ס'האט מיך זייער פארדראסען נאכדעם איז דא נאך א זאך אז דער משה טרענער טורנער האט זיך דארט געדרייט גערעדט, און איך האב געזען אמאל ווי ער קומט ארויס מיט א בחור'ל פונעם אוהל פונעם דעעזשער רבי'ן, ס'איז אויף די אנדערע זייט, איך האב עס דערציילט פאר אריה פריד, און אריה פריד האט אים אויכעט עפעס געכאפט, געפאקט, איך ווייס נישט פונקטליך מיט וואס, און ער האט אים געזאגט אז טאמער ס'ט נאכאמאל קומען אויף דעם בית החיים וועל איך דיר האקן אנהאקן די ביינער, אבער למעשה האב איך אים געטראפן נאכדעם אז ער קומט ווייטער, ווייל די חברה קענסטו האקן ביינער. ס'וועט גארנישט העלפן. ס'איז דא א מעשה פון וועג. ער איז געזעסן, ער איז שוין אפגעזעסן, און מענטשן האבן געזאגט ביסט א רשע, האסט אים איינגעזעצט, ער האט פארלוירן איין הויז ווייל יענער האט אים געסוט מאנעטערי אויך, ער האט אים געסוט נישט נאר קרימינעל נאר סיוויל, און ער האט געזאגט פארוואס, וואס האב איך דען געטון, ס'איז ארויפגעקומען א מיידל, איך האב מיך געהאלטן אינמיטן שאווערן, איך האב געזען זי וויל קוקן האב איך איר נישט געוואלט צונעמען איר פלעזשער, ער האט זי בועל געווען, אונז ווייסן מיר קלאר. האט יעדער געזאגט וואס ביסטו געגאנגען האסט אים איינגעזעצט, קוים איך האב נישט איינגעזעצט. אונטערשטע שורה איז אז דער וועג ווי איך האב פארשטאנען, כ'נעם א דיסקלעימער, כ'ווייס נאכנישט פונקטליך צו ס'איז געווען ער, נאר ס'האט מיר דערציילט איינער אז פארן זמן ערב שבת האט ער געזאגט פאר א בחור קום אריין ס'איז פארן זמן קום לאמיך דיך אהיימטראגן, און היינט ברוך השם יעדער ווייסט דאך מ'געזעצט זיך נישט אריין מיט קיינעם, נע נע נע די געימס זענען פאריבער, און ער האט עס פארציילט. געזאגט, און באמת דארף מען אים גיין אויפפיקן פאר דעם, טאמער דאס איז אמת דארף מען אים איינזעצן, ווייל ער טאר נישט זיין לעבן קינדער, נאר עטס זאלטס ווייטער רחמנות האבן, סאקמער קאקמער, פירט זיך ווייטער אזוי, ס'איז נישט וויכטיג, איז האב איך געזאגט דעמאלטס פאר די חברה קדישא איך באצאל ענק וויפיל ס'קאסט, עטס זאלטס נעמען א שניידער און זאלטס אויפשניידן ביי אלע פיר עקן פונעם מויל א עפענונג, און נאכדעם זאלטס עס צושטעלן ביי די ענדע דארטן, ס'זאל זיין צוגעמאכט מיט גלאז. ס'דא די שטארקע גלאז, וואס ארומנעמען מיט אייזן, נו, ס'העלפט דאך נישט צו קיינעם קיין רעדן, יעדער לאכט זיך דאך אויס פון אלעם, און שוין. עניוועי, בין איך יעצט געווען דארטן ביי מיין מאמע, איך בין געווען אין בית החיים, איך בין אריין צו דעם שייגעץ דעם פגר טמא, ר' מאטעלע'ס עלטסטע זון, דער חסר דעה, פנחס שלום, דעם ס'האט אונטערגעשריבן אויף מיר, און איך גיי צו אים צו א יאר שפעטער אין די גאס און איך פרעג אים, וואס האסטו אונטערגעשריבן? אה, וואס האב איך נאר אונטערגעשריבן? זאג איך, האסט אונטערגעשריבן, מען האט מיך געלייגט אין חרם. אה, כ'האב אינגאנצן נישט געוואוסט. פארשטייסט? דעם חסר דעה האבן זיי גענוצט. עניוועי, איז למעשה אים האט מען דארטן באגראבן, און יעצט האט מען געבויעט אן אוהל. יעצט ווען זיי האבן געבויעט דעם אוהל האבן זיי מיך אפגעקאלט און זיי האבן מיר געזאגט זאלסט וויסן אז דו וועסט מורא'דיג הנאה האבן וויאזוי אונז האמיר געבויעט דעם אוהל, מיר זענען געזעסן וויאזוי מען זאל עס בויען, און דו ביסט ארויפגעקומען די גאנצע צייט אויפן טיש. מ'האט עס געוואלט בויען אזוי ווי די רעבעצינ'ס אוהל מיט די ווינדאוס אין די הייעך. האבן זיי געזאגט בשום אופן נישט, די ווינדאוס גייען אראפקומען ביז אראפ, נישט ממש אראפ אבער כמעט צוויי פיס אוף די פלאר אזוי אז ס'איז א מחיה, נאכדעם האט מען געמאכט אז ס'זאל זיין זייער ברייטע ווינדאוס און צווישן איין ווינדאו און די צווייטע איז נאר דא אביסל פלאץ, אנדערש ווי ביי די רעבעצינס אוהל וואס צווישן איין ווינדאו און צווייטן איז דא זייער ווייניג פלאץ און ס'איז אויכעט זייער הויעך און קליינע ווינדאוס, מ'קען אפילו נישט זעהן ווען איינער טוט עפעס אינעווענדיג דארט. זיי האבן מיר געזאגט עסט הנאה האבן, האב איך זיי געזאגט זאגט מיר וואס, עסט ארויסקומען וועסטו זעהן, יעצט געווען דארט און ס'געווען מיין מאמעס יארצייט עליה השלום, האב איך געזעהן דעם אוהל, איים טעלינג יו איך בין געווען ממש ממש העפי, זייער העפי, כ'האב א מורא'דיגע הנאה געהאט, יעצט כ'וויל ענק זאגן נאך א זאך, כ'בין געווען ביי די רעבעצענס אוהל, כ'האב אריין געקוקט, נישט וואס איך בין געגאנגען צו, נאר כ'האב נאר געוואלט זעהן האו סעיף איט איז, סעיף מיין איך לגבי עס זאל נישט זיין סעקשועל אביוז, האב איך געזען עס איז דארט דא פאר די פרויען געמאכט אפגעטיילט מיט א געהעריגע מחיצה און דאס איז זייער נישט צניעות'דיג, ס'איז מורא'דיג נישט צניעות'דיג, וויאזוי מ'זאל עס מאכן, קודם כל ס'זאל כאטש נישט אראפקומען ביז אראפ, מ'זאל קענען זען צו בחורים שפילן זיך דארט ארום, און נאכדעם עה מ'דארף עס נישט מאכן אויף אזא מין אופן, מ'דארף מאכן אז ס'זאל זיין די ווינדאו זאלט עץ אויך אראפשניידן ביז אראפ און מ'זאל קענען פון אינדרויסן אריינקוקן אויף אלע זייטן אפילו ס'איז דא א מחיצה וואס ס'טוט זיך אויף ביידע זייטן, פון די מחיצה, און איך זאג ענק נאכאמאל איך שטיי גוט, איך וועל ענק באצאלן אלעס, שניידטס אויף די ווינדאוס ביז אראפ, פון די צוויי קליינע שמאלע, דריי קליינע שמאלע ווינדאוס איז דאכטס מיר נאר דא, מאכטס איין גרויסע ווינדאו ביז אראפ, און פעסטיגטס עס אויף מיט א שטיקל אייזן, מיט אן על באר צו וואס, און וואטעווער איט קאסט שיקטס מיר אריין די ביל פאר דעם, איך וועל עס אפרואוון, און איך געב ענק שוין דאס געלט. פארקערט, איך האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם, איך האב א פראבלעם אז אין די אוהלס טוט מען אפ די גרעסטע מעשה זנות, כ'האב געזאגט אויף איינעם אז ער איז א חזיר, איז געגאנגען א צווייטער האט געלייגט א הידען קעמערע און ער האט געזאגט יא ער האט אראפגעצויגן פאר א בחור די הויזן דא אין דעם אוהל, איך זאג ענק נאכאמאל דאס דארף מען וואטשן, דארט איז דא אזוי, סטאניסלאוו האט דארט אן אוהל, דער האט אן אוהל, יעדער האט דארט אן אוהל, דאס איז ביוטיפול פאר סעקס, ס'איז ביינאכט, ווערט פארנאכטס, ס'האט נישט קיין גדר בית החיים, דער אוהל האט נישט קיין שלאס. מען גייט אריין, אינמיטן די נאכט קומט נישט קיינער, און מען טוט כל דבר אסור, דאס איז די בעסטע פלאץ, אין אוקריינע, אין רוסלאנד, אלע מיינע זיידעס האב איך געבויעט אוהלים, איך האב איבעראל געבויעט, איך האב איבערגעבויעט ס'זאל נישט ארויסקומען קיין בזיון, אבער אלע זענען זיי צוגעשפארט, איינער מוז משגיח זיין אויף דעם, ביי אונז איז דא אין די משפחה ווער ס'האט די שליסל, ווייל טאמער נישט, קומסט אריין, די גוים אין די בתי חיים'ס מאכן די מערסטע זנות, פארוואס? ווייל וואו גייט ער מאכן זנות, ער גייט אויס מיט זיין גערל פרענד, ער וויל זיך קישן מיט איר קיינער זאל נישט זעהן, גייט ער אריין אין בית החיים, טאמער איז דא אן אוהל, דאס איז די בעסטע פלאץ, טוט זיך אויס, לייגט זיך אויף די פלאר, טוט כל דבר אסור. עניוועי, כ'האב א גרויסע הנאה געהאט פון דעם אוהל, כ'וואלט אבער זייער שטארק געוואלט בעטן וויזשניץ אז זאלן איבערבויען די רעבעצינס אוהל אויכעט, און זאלן מאכן גרויסע ווינדאוס פון אויבן ביז אראפ, ברייטע, פון אלע פיר זייטן, אזוי אז די פרויען זענען אונטער די מחיצה וואס ס'טיילט אפ אינעווענדיג דעם אוהל, איז קען מען זען פון די גלאזערנע ווינדאו, פארשטייסט? מאכט עס אזוי אז ס'זאל זיין עקספאוזד, און כ'בעט די אלע רעבעס וואס האבן דארט אוהלס, צו ס'איז דער דעזשער, צו דער סטאניסלאווער, צו כ'ווייס נישט, די אלע רעבעס וואס האבן דארט אוהלס, איר זאלט וויסן, דאס איז די ארגסטע זאך, וואס ס'איז דא. יעדער וויל זיך מאכן אן אוהל? כ'פלעג זאגן ס'איז דא שיינע אהלים, כ'בין געווען יעצט ביי עפעס א ספרדישן גאון א גדול, ער געוואוינט אין בית שאן, האט ער אן אוהל, שיינער אוהל, ס'איז נישט דא קיין ווענט, ס'איז דא עמודים וואס זיי האלטן אין פיר עקן און דעטס איט, מען קען אריינקוקן פון אלע זייט, ס'איז א מורא'דיגע זאך דאס, ווייל אויב נישט ווערט א איסור ייחוד, מען דערציילט אז אמאל איז דער ר' שלום'קע בעלזער, געגאנגען צום אוהל פון איינע פון די צדיקים, איך געדענק נישט פון וועם, מען זאגט עס נאך אז ער איז געגאנגען צום חוזה, אבער עס קען נישט זיין ווייל דער חוזה האט נישט קיין אוהל, קען זיין מען האט עס שוין אראפגעווארפן, מען האט עס צוריק געבויט, איך ווייס נישט, למעשה האט ער געזען אווי א אינגערמאן מיט א פרוי זענען מתפלל, צוויי עקסטערע מענטשן, זי האט נישט מיט אים און ער האט נישט מיט איר, האט ער געזאגט דאס איז דאך איסור ייחוד, ס'איז דאך אין פעלד בשדה, האט ער געזאגט ביי מיר זאל מען נישט מאכן קיין אוהל. וואס איך הער זאגן אז דער בעלזער רב פארט יעצט אויכעט נאכאמאל אויף קברי אבות פאר ער מאכט חתונה, און כ'הער ער וועט זיין שבת אין לאנדאן, און ער האט דארט געבויעט א גאנצן בלאק, א סקווער בלאק, א תלמוד תורה מיט אלע זאכן. כ'וואלט זאגן דעם בעלזער רב, מען דארף דערויף אכט געבן מען זאל אויפכאווען וואוילע ערליכע אידישע דורות, אזאלכע יענקל פירערס מיט אזאלכע חזירים זאלן חלילה זיך נישט דארט געפינען. קלינס אפ יור מוסד, איר וועט האבן מורא'דיג הנאה, באט עניוועי. איז למעשה איז די וויזשניצער'ס אוהל, די ר' מאטעלע'ס אוהל וואס מ'האט געבויעט פאר אים נאך הונדערט און צוואַנציק איז זייער שיין געבויעט, איך זאג אייך באמת כ'האב הנאה, און די אלע אנדערע אהלים זאלן זעהן זיך צו פארעכטן, טראכטס אזוי ווי יעצט ס'איז א קאלטע נאכט, יא, א מיידל מיט א יונגעל ווילן גיין מאכן ליבע, א גוי, כ'רעד שוין נישט פון א איד. נו, ווי די בעסטע פלאץ? אין די שטאט קען מען נישט, קען זיך נישט אפשטעלן אין א פארקינג לאט זיך נעמען קישן א מיידל, גייט מען אריין אין אן אוהל, דארט קומט מען נישט ביינאכט, חוץ ביים רימניצער איז דארט דאך פול טווענטי פאר סיקס, אבער דארט איז דא א פיינער אוהל, ס'איז אפילו נישט דא קיין אוהל, זיי האבן געוואלט ר' מאטעלע זאל זיין דער גרעסטער רבי, גרעסער פון רימניצער, אבער ער וועט נאך פלאצן אין קבר, ווייל דער רימניצער האט א גרעסערן געזעגענעכץ פון אים, דארט טוט זיך ממש. פֿיר און צוואַנציק שעה האבן זיי נישט געלאזט בויען קיין אוהל, ווייל אן אוהל מעג נאר ר' מאטעלע ליגן. ר' מאטעלע, איך האב מיר אויך געבויעט אן אוהל דארטן ווי איך וועל ליגן אם ירצה השם, איך האף מיטן אייבישטער'ס הילף איך וועל דארט אנקומען אויף צפת, האב איך באצאלט פאר א גרעסער שטיקל פלאץ מ'זאל מיר אויך בויען אן אוהל, איך קלער אז ס'זאל נישט רעגענען אויף מיר ווינטער און ס'זאל מיר נישט זיין צו הייס זומער, איך מאך א שאטן. די גאנצע זאך האט צו טוהן ווער ס'האט א גרעסער נוי דעמאלטס איז ער א גרעסערע רעבע, אזעלכע שטותים. עניוועי, איך וויל ענק זאגן וויזשניץ, ווען ס'קומט זיך ענק קרעדיט געב איך ענק קרעדיט, עטס האטס געמאכט א ריזיגן דזשאב, און איך האלט א יעדער זאל עס מאכן. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. יעצט איז דא א בית החיים און ס'הייסט חסד של אמת, דאס איז אין מיזורי, ס'איז נישט פון מיינע קאזינס, ס'איז א מיזורי בית החיים. בקיצור, גוים האבן דארטן וואנדעליזירט די וואך, מ'האט איבערגעדרייט איבער הונדערט מצבות, מ'האט זיי געדעמעדזשט און צעבראכן. יעצט זאגן זיי, אה, מ'זעט שוין אז מ'מוז האבן שמירה אויף א בית החיים אויכעט, סאו לאמיר עס אונז טון פאר מ'וועט וואנדעלייזירן דעם בית החיים אין מאנסי. ווען אונז האמיר געשטעלט די מצבה פאר אונזערע עלטערן האב איך געוואלט נעמען, ס'איז דא אזא זאך וואס דאס קלעבט, ס'ווערט אזוי הארט ווי אייזן, דאס לייגט מען ווען מען מאכט א פאנדעישן, מען וויל צולייגן אביסל סעמענט, כ'מאך עס ביי מקווה זייער אסאך מאל, מען דרילט אריין, מען שטעלט אריין די זאך, יענץ הייסט ליקוויד נעיל, און מען מאכט א לאך, מען שטעלט עס אריין אין א שטיקל אייזן, און פון נאכדעם ס'ווערט אזוי מחובר, קאנעקטעד, דו קענסט עס קיינמאל נישט צונעמען. האב איך געוואלט די זעלבע מאכן אויף די מצבה ביי מיינע עלטערן, ר' אריה פריער האט געזאגט ער איז דער מלאך, זאגט ער מען טאר נישט לייגן קיין אייזן, דער אמת איז איך פארשטיי עס נישט ווייל מען לייגט דאך ארויף א בלעך אויכעט די וואס פאר די לעכט, סא איך זעה נישט וואס די גרויסער חילוק איז צווישן דא און צווישן דארט, באט איך טאטש נישט אז מען זאגט מיר מען טאר נישט, איצט טאמער מען זאל אריין דרילן דריי פיר לעכער סיי אין די מצבה און סיי אויף דעם שטיין וואס ס'ליגט אויף דר'ערד דעמאלטס קען מען עס נישט איבערקערן. ווייל דאס ווערט אזא איין שטיק דו דו קענסט עס נישט רוקן, מען קען בויען הייזער אויף דעם אזוי שטארק ווערט עס, יעצט אדרבה איך וואלט געוואלט אז רבנים זאלן מברר זיין צו מען מעג דאס נוצן צו נישט, ס'איז א געהעריגע שטיקל אייזן וואס איך נוץ פאר א מקווה וואס דארט טאר מען דאך אויך נישט נוצן קיין אייזן, נאר דארט האב איך א היתר פון קבעו ובנאו, דא איז א שווערער היתר פון קבעו ובנאו ווייל דער שטיין וואס ס'ליגט אויף דער ערד איז נישט קביעה בקרקע, ס'ליגט נאר אויף דער קרקע.

ס'איז זייער גוט, נאר אז ס'קומען דארטן פון יעמען און פון די אלע שווארצע לענדער, פון די אלע גענגסטערישע לענדער און דארט אריינקומען, עט קענעדע אויסזען אזוי ווי יעמען. כ'האב אזא הנאה, מ'קאלט מיך אפ אז דאס וואס איר האט אויסגעלערנט מ'זאל קיינעם נישט טראסטן, דאס מאכט, איט פעיס בעק. וואס איז געשען? א איד בערך פון פינף און זעכציג יאר אלט, און ער האט געהאט אזא, אנגעטוען אזא היט, געהאט האלב אויפן קאפ, האלב איז געווען שמוציג און אנדערש געפארבט, ער האט אויסגעזען ווי א חסידישער, און וואס איז געווען איז, א פרוי האט געזען ווי ער כאפט אן א קינד און וואקט מיט אים מיט די האנט, האט זי קודם געקלערט אז דא איז דא א שטיקל פראבלעם, א טאטע זעט ער נישט אויס צו זיין, א זיידע איז זיכער נישט, בקיצור זי האט געזען דא טויג נישט, עניוועי די קינד, זי האט אנגעהויבן צו שרייען, וואס דרייסטו דיך דא מיט א קינד? בקיצור, ער האָט זיך דערשראָקן און ער איז אַנטלאָפֿן און האָט איבערגעלאָזט דאָס קינד. דאָס קינד האָט געוויזן, אַז אויף די הענט האָט ער אַ ביס, און ממילא האָט ער אָנגעהויבן צו וויינען, און יענער איז אַנטלאָפֿן. אַזוי האָט מען מציל געווען דאָס קינד. יעצט, וווּ איז דאָס געשען? ס'איז געשען ערגעץ אין אַ פּלאַץ, וווּ עס גייען נישט קיין מענטשן. נישט וואָר? ס'איז געשען אויף רחוב מיימון, פּינת אבטליון. דאָס איז לכּיוון רחוב אבן-גבירול. ס'איז פֿול מיט מענטשן דאָרט. און ווען איז עס געווען? דרײַצן צוואַנציק. דרײַצן צוואַנציק מיינט איינס צוואַנציק אינמיטן טאג, און דארט איז דא פול מיט מענטשן, סאו זאגן זיי אלע, אסאך קרעדיט דארף מען געבן פאר הרב ראזענבערג וואס ער האט געזאגט די גאנצע צייט אז אלעס איז א חפץ חשוד. יעצט ער דערציילט נאך א מעשה דא אז זיין שוואגער איז געגאנגען אויפפיקן די קינד פון חדר אין רחוב סאאן אין בני ברק, זעהט ער ווי א מענטש גייט מיט א קינד און ער האלט אן דאס קינד מיט די האנט און דאס קינד וויינט מוראדיג, האט ער געזאגט דאס קען נישט זיין זיין טאטע. איז בקיצור האט ער אנגעהויבן חושד צו זיין אז ס'טויג עפעס נישט, און ער האט געהאט נאך א פרוי וואס איז אויך דארט געגאנגען און זי האט עס געזען, און ביידע האבן מחליט געווען אז זיי גלייבן נישט אז דאס איז א געהעריגע קעיס, ס'מוז זיין אז ער וויל היידזשעקן אדער קידנעפן די קינד. בקיצור זענען צוגעגאנגען און געפרעגט, זאג מיר ווער זענט איר? מסתמא האבן זיי עס געזאגט אויף עברית, איך מיין זייטס נישט ברוגז, יא בקיצור. האבן זיי געפרעגט נאכאמאל ווער ביסטו? דו זעסט נישט אויס צו זיין דער טאטע פון קינד, האט ער געזאגט איך בין דער זיידע, האבן זיי געזאגט איין מינוט ריר דיך נישט, אונז האבן דאך די סעלפאונס היינט איז דאך דא פיקטשערס פון אלעם, בקיצור אונז רופמיר שוין די פאליס, אזוי ווי איך האב געהאט אין שוויצבאד אין זשופניק, כ'האב געפרעגט דער וואס שטופט דיר אין אחור אריין דארטן דאס איז דיין זיידע? האט ער אנגעהויבן צו וויינען ניין ער האט מיך אריין געשלעפט אין דוש, בקיצור ער האט אפגעלאזט דאס קינד און ער איז אנטלאפן, דאס איז געשעהן היינט. היינט איז דאנערשטאג אינמיטן בני ברק עיר הפעדעפילים, און איך וויל נאכאמאל אויסלערנען יעדן איינעם, אז דו זעסט א חפץ חשוד דאונט דזשאסט סטענד דער, האב נישט קיין מורא, און אז מ'האט אנדערס יענעם חושד געווען וואס העט זיין, העט ער נישט געבן שישי, און אויכעט מ'דארף אויסלערנען די קינדער צו שרייען, שטעל דיר פאר ווען דאס קינד שרייט ווען וואלט דאך יעדער געזען אז ער שרייט, און אפילו ער סטראשעט דיך. יעצט איך וויל זאגן ס'איז אריינגעקומען יעצט פון די משטרה פון די ציוניסטישע פאליס איך ווייס נישט צו מ'מעג נאכזאגן פון זיי ווייל סוף כל סוף זיי זענען דאך די וואס זיי שלעפן פיר חברה שלעפן איינעם צום לשכת הגיוס לצים וואס איר זענט עניוועי ס'איז געווען א גרויסע שווערע חקירה אויף דעם חזריה. דער אמת איז ס'איז די פאליס פון טבריה אבער ס'איז דורך געגאנגען דורך בני ברק ס'איז נישט קיין חילוק בקיצור איז נתברר געווארן אז די מצב איז ארגער ווי אונז האמיר געמיינט ס'איז דא זעקס קינדער וואס ער האט נעבעך געטוהן כל דבר אסור מיט זיי און לאמיר גיין פונקטליך צושטאט וויאזוי זיי זאגן. פינעף זענען זיי בגירים זענען אין די יארן, און איינער איז א קטין, כ'ווייס נישט אין ארץ ישראל ווען מ'הייסט א קטין, צו ביי די צוועלף צו ביי די דרייצן פו צו ביי די אכצן, כ'קען מיך נישט אויס, כ'האב נישט געפרעגט, ס'איז מיר זייער ווייניג אינטערעסאנט, אלע זענען איינוואוינער אין די שטאט טבריה, אבער ווען איך האב דעמאלטס געשריגן ווארפטס אים ארויס, האט מען אנגעהויבן ס'איז דא עדות, יא? האסט געוואלט מ'זאל זעהן צו ס'איז כמכחול בשפופרת, יא? יעצט ליידטס, עניוועי, און. עה און למעשה איז אזוי ער האט געטוהן עבירות חמורות דאס הייסט משכב זכר האט אריין געשטופט זיין פיפיק אין יענעמס תחת שטעל דיר פאר נאכדעם איז האט ער געטוהן נאך אזאך איומים ער האט זיי אלע געסטראשעט אויב ער צו צו אויסזאגן עט מען ענק כווייס נישט וואס טוהן און נאכדעם איז דא הטרדה און נאכדעם איז דא שיבוש הליכי חקירה. ער האט פארדרייט די הליכי חקירה, ער איז געלאפען, ער האט אהער און ער האט די עלטערן געזאגט זאלן נישט קומען פאראויס מיט אלעם, און אויכעט אז ער זיצט אין ארץ ישראל שלא כחוק, אונז האמיר דאך דעם פרעזידענט דא טראמפ, ער האלט אז די אלע איליגעל אימעגרענטס דארפן ארויס גיין, עניוועי מ'האט אים אויפגעהאלטן יעצט אויף נאך א וואך, און מ'גייט ברענגען נאך כתבי אישומים, און ברוך השם אז ס'האלט דא. און כ'האב ענק געזאגט דעם גאנץ. דער דער דארט האט א שטיקל גבאי ביי מענדעלען. אויך מען האט אים יעצט געכאפט און אויפגעפיקט, ס'איז א מורא'דיגע זאך וואס איז ממש נישט צום גלייבן, איך האב אים געזאגט דער אייבערשטער ארבעט אויף א סיסטעם וואס דאס הייסט מאריך אף וגובה דיליה, ער געבט יענעם א טשענס, ביסט איינמאל דורכגעפאלן אקעי איך געב דיר א טשענס, איז למעשה. דער ברוך גאנץ א צוויי און צוואַנציק יעריגער פון בני ברק, אים האב איך שוין געהאט אויף מיין האטליין א יאר צוריק, איך האב אליין אמאל אנגעקאלט מענדעלען, כ'האב געזאגט וואס הייסט די האלטסט אזא מענטש, ער איז דאך מסוכן לציבור, כ'הער דאך אז די האלטסט מיט מיט אונז, די ארבעטסט מיט, זאגט ער ס'נישט דא קיין עדות, פיין, יעצט איז דא ברוך השם א שטאט מיט עדות קעגן אים, די פאליס זוכט נאך עדות, סאו דער אייבישטער ארבעט מאריך אף, אבער אונז ווייסן מיר נישט ווילאנג, אמאל איז עס א וואך, א חודש, און אמאל איז עס א יאר, למשל דעם גאנץ האב איך שוין אנגעקאלט א יאר צוריק אז ער איז א חזיר. חזי האב איך שוין צוויי יאר צוריק ווען ער האט געטיילט סופגניות אין בית שמש געזאגט ער איז א חזיר. נו, הער אויס, ביי איינעם דויערט עס אביסל לענגער ביי איינעם דויערט עס ווייניגער, אבער איך וויל ענק זאגן רבותי. קיעפ יור הענדס טו יור סעלף. דאס איז די וויכטיגסטע מעסעדזש. יעצט איך וויל זאגן נאך א זאך, מען האט געטראפן אין פארטי סעווענט סטריט אין טוילעט איינעם געהאנגען אויף זיין שניפסל. איז למעשה איך ווייס נישט איז דא קאנפליקטינג רעפארטס, ס'איז דא וואס זאגן מען האט אים געהארגעט, כ'האב געהערט. אמת'דיגע ריפארטס, כ'מיין אז ס'איז אמת, ניכרים דברי אמת, אז ער האט זיך אליין אויך גענומען דאס לעבן, אדער איז ער געווען אווערדראגד, אדער האט ער געהאט פראבלעמען, רבותי ער, ביי אים עט מען ברענגען אן אשם תלוי ווייל ס'איז א ספק, ס'איז א ספק צו ער האט עס געטון בשוגג צו במזיד, צו ער געווען נארמאל צו נישט, עניוועי, רבותי, טוטס א טובה, הושיעה את עמך, דראגס, הושיעה את עמך, דראגס, וברך את נחלתך, דראגס, דראגס, דראגס, דראגס. ס'דא מורא'דיגע גוטע נייעס, איך הער ס'דא א גרויסע לאו סוט, איך מיין טו הונדרעט מיליאן דאלערס, קעגן די ישיבות אין מאנסי וואס האבן ארויסגעווארפן די קינדער, מ'האט מיך אויך אפגעקאלט און געפרעגט וואס דא גייט פאר, צו ס'איז אמת וואס זיי זאגן אז ס'דא אפאר שקצים רבנים וואס זיי קאנטראלירן יעדן און זיי לאזן נישט עדיוקעישן, זיי לאזן אפילו נישט רעדן וועגן סעקשועל אביוז. האבן זיי מיך אויסגעפרעגט פונקטליך האב איך זיי געזאגט ליסן אלעס וואס מען האט דיר געזאגט קענסטו מאלטיפלייען סיקס טיימס ווייל וואס דא איז פארגעגאנגען איז אנבעליוועבל זאג איך קען יו אימעדזשין איינע פון פינף קינדער האט דער מלמד געשטופט אין תחת ווער איז דיס הערד אף און כ'האב זיי געזאגט איטס ווארס דען יו טינק און מען זאל מאכן לאוסוטס וויפיל מען קען און כ'האב ענק אלץ געווארנט צאקמער קאקמער אינדערהיים האט עטס געפירט די באהערדע עטס האטס געטון וואס עטס האטס געוואלט. היינט האט קיינער נישט קיין מורא, און יעדער טוט וואס ער וויל, און מען גייט ענק אלע אראפברענגען, אלע ישיבות, חיים שיע האלבערשטאם, אלעס, סגייט זיין א לאוסוט, טו הונדרעט פיפטי מיליאן דאלער, און דאס גייט עטס מוזן באצאלן, פלאס די גאווערמענט גייט האלטן א קלאוס איי, און איך האב ענק אלץ געבעטן ס'וועט קומען צו דעם, עטס האטס אלץ געזאגט, נא ידינו רמה, אונז זעמער שטארק. אונז האמיר נישט קיין מורא. עטס האטס געזאגט כי חזק הוא ממנו, אונז זעמער חלילה שטערקער פונעם אייבערשטן עטס זענטס נישט. קינדער זענען די ערבים וואס דער אייבערשטער האט גענומען ביי אונז אז זיי זאלן האפטן פאר די תורה און אז עטס האט זיי מטמא געווען, יעצט קומט די פעי טיים. יעצט איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, ס'איז דא די גאנצע זאך, דער טראמפ איז דאך א משוגענער, ער רעדט צו די צייטונגען ווי שמאטעס, מ'האט זיך ארויפגעלייגט אויף אים יעצט ווייל אין אמעריקע ווייסט מען אז די ניוז, ס'מוז זיין א פרי פרעס. און יעצט ווערט מען געוואויר מורא'דיגע סודות התורה, הערט אויס, ס'דא הונדערטער גרויסע מיליאנערן וואס האבן מאלעסטעד קינדער, זיי האבן געטון דאס זעלבע וואס אונזערע מלמדים האבן געטון, זיי האבן נאר נישט דאס געלט פון די מיליאנערן, און וואס איז געווען דער סוף? אז מ'האט די אלע מיליאנערן האט מען פריי געלאזט, אזוי ווי למשל דער עפשטיין, דער וואס האט א פרייוועט עיסטעיט ביים ים, און אלן דערשעוויץ איז געקומען דארט שטופן מיט מיינערס, און אפילו קלינטאן איז דארט געווען, נאר אויף קלינטאן זאגן זיי נישט אז ער האט געשטופט מיט מיינערס, ער האט ליב געהאט פיפל לייק מאניקא לעווינסקי. עניוועי ס'איז דא יעצט א מוראדיגע מאוומענט ווייל זעהט אויס אמעריקע וויל נישט מער דעם טינופת און זיי האבן געשטעלט יעצט א ספעשל קאמישן צו אינוועסטיגעיטן די אלע ביליאנערן וואס זיי האבן געוואקט פריי און מ'גייט זיי צוריק אהער נעמען. מ'גייט אהער נעמען די דזשאדזשעס. ס'איז אנבעליוועבל רבותי איי דאנט איווען בעליוו איט מייסעלף. איך זאג עס ווייל כ'האב עס געליינט באט איי דאנט איווען בעליוו איט מייסעלף. מ'האט אריינגעשטעלט טראמפ ער לאכט. פון יעדן, ער זאגט איך גיי זיי אלע שטעלן צו משפט, און שטעל דיר פאר יעצט ארבעט איך מיט מענטשן וואס זענען נאנט צו אים אז זיי זאלן, מען זאל אויכעט מאכן אז די אלע וואס דער דיסטריקט אטוירני האט ארויסגעלאזט, סיי טשארלס היינס און סיי דער אנדערער דיסטריקט אטוירני מיסטער טאמפסאן, אלע זאל מען צוריק עפענען די קעיסעס, וואס דא איז פארגעגאנגען, נאך אפילו פאר צוויי וואכן צוריק האט מען ארויסגעלאזט א מענטש וואס האט געטון כל דבר אסור, אנבעליוועבל. ניין ניין ניין ניין עס וועט נישט גיין, ס'קומט א צייט ווען דער אייבערשטער זאגט איך בין גאה גאים יעצט קאלט מען מיך אן די מענטשן פון די צייטונג זיי ווילן וויסן וואטס העפענד אין די קאמיוניטי, זאג איך אים סיקס טיימס ווארס דען יו העיר, נעמט קינדער מען ווארפטס ארויס, דער סקווערע שייגעץ האט אפגע'גנב'עט די געלט פון די קינדער וואס מען האט געגעבן פאר חינוך, און ער איז נאך געגאנגען און האט ארויסגעווארפן קינדער, מען זאל גיין אין פאבליק סקולס זאל מען גיין. די שיל איז געבליבן שיל. יא, דאס איז אמעריקאנער חברה, ער האט נישט געוואוסט מיט וועם ער האט אנגעהויבן. די משפחה מיט וועם ער האט אנגעהויבן דאס זענען שוין אמעריקענס אסאך יארן, און זייער זיידע האט נאך געשריגן אז מען עסט דא טרייפות אין אמעריקע, ער האט נאך געשריגן אויף מיעל מארט. דאס איז קאשוי. האט דער סקווערער געמיינט אז ער וועט קומען און ער וועט זיך מיט יעדן שלאגן. רבי, האסט פארלוירן, ביסט אין דער ערד. ענד יו שוד נאו איט. ס'איז דא א שול געהעריג מיט א מנין. דער שייגעץ האט געשיקט אויף פרידוואלד זיינע שקצים, דיינער לעפקאוויטש. ער זאל מאכן זיכער אז נחום ראזענבערג קריגט נישט קיין עליה. פארוואס נישט? ווער ביסטו בכלל? איך זאג דיר, איך האלט אז דו ביסט אינגאנצן נישט קיין איד. איך האלט מ'האט דיך אין שפיטאל אויפגעטוישט. ס'האט א פרוי געהאט א רויטע בעיבי. זי האט נישט ליב געהאט די קאלער רויט. האט זי איבערגעלאזט דאס קינד און זי האט גע'גנב'עט דעם סקווערע רעבנ'ס קינד, דעם סקווערע דעם ר' פיניעלע סטילער'ס טאכטער קינד. וויאזוי דו פירסט זיך אויף זעהט נישט אויס אז דו האסט אין דיר איין מידה וואס כלל ישראל האט, נישט רחמנים, נישט ביישנים, נישט גומלי חסדים. נאטינג וואטסאועווער. יעצט איך וויל ענק זאגן, איך האב ענק געזאגט אז ס'איז געווען דא א מעשה מיט א רב מענדעלע ראבער אין א הפסק טהרה מיט א גאנצע שאלה, איך וויל אייך זאגן, דריי רבנים האבן מיך אפגעקאלט, צוויי זענען ערנסטע רבנים, איינער איז א ער טוט מיט אינגעלייט, און ער זאגט אז ער האט אויפגעהערט צו האבן צו טון מיט אינגעלייט, ווייל ער זאגט מיר אז ס'איז אמת דאס וואס כ'האב געזאגט, כ'האב נישט געוואלט זאגן דעם נאמען, נאר יענער הייסט גאנץ, ער איז א נעפיו פון עקיבא'לע גאנץ, ער איז א זון פון דעם גאנץ וואס האט די לאנדרי, ער זאגט פאר אינגעלייט אזאלעכע הדרכות, דער גוי זאגט נישט אזאלעכע הדרכות. פֿריִער האָט אײנער אַ מאָל געזאָגט, ס'איז דאָ אַזױ פֿיל גיטן, לײַדער, און ס'איז דאָ קינדער אינװאָלװד, ער זאָגט, מע זאָל מאַכן, אַ צװײ-דרײַ יאָר זאָל מען אױסטרײַען. זאָג איך אים, איך װיל דיר עפּעס מסביר זײַן, רש"י זאָגט. והיו לבשר אחד. אז על ידי ילדים ווערט איינס דער גוף. ס'טייטש אזוי, ס'איז דא זייער אסאך מענטשן וואס וואלטן גערן גע'גט'ט די פרוי. זיי קענען נישט ווייל ס'איז שוין דא קינדער. זיי ווייסן דאס איז זיין פיוטשער, די קינדער העט ער אויפציען אמירצעשעם און ער פלאגט זיך. סאו ווילן זיי זיין קלוגער פון די תורה, קלוגער פון רש"י, מען זאל קודם נעמען א פרוי, מען זאל זי אויסטרייען אויף צוויי יאר, און נאך די צוויי יאר וועט מען זען צו מען קען מאכן קינדער. יעצט, קודם וואס איז מיט די זרע לבטלה פון די גאנצע צוויי יאר? און נאכדעם ווער געט איר א רעכט אויסצוטרייען? און נאכדעם וועסטו זאגן דו ווילסט צי דו ווילסט נישט? און נאכדעם זייער אסאך מאל אז מ'האט שוין קינדער לעבט מען שוין, מ'שטופט שוין דורך, ס'לעבן גייט עניוועי שנעל דורך, ווייל דו האסט נישט איבערגעלאזט קינדער, און נאכדעם וויל איך דיר זאגן נאך א זאך, כ'האב אמאל מסביר געווען אויף איינע פון מיינע האטליינס, ווען א בחור גייט חתונה האבן מיט א מיידל מיינט ער ער קריגט איין ווייבל, א מיידל א ווייבל, און ליטעל דאז הי נאו, ער באקומט חמש עשרה נשים, פוטרות צרותיהן, ער קריגט פֿופֿצן װײַבער. װען זי קריגט אַ װסת, איז זי אײן װײַב. װען זי האָט אױפֿגעהערט, זי האָט זיך גערײניקט, איז זי אַ צװײטע װײַב. װען זי הײבט אָן צו װערן שװאַנגער, איז זי אַ דריטע װײַב. װען זי גיט בירט, װערט זי אַ זעקסטע און אַ זיבעטע און אַן אַכטע װײַב. די נערװן װערן צעחוטשקעט און צעקוטשקעט, ביקאָז זי האָט געגעבן בירט. שטעל דיר פאר ס'איז נישט געווען דא קיינער, און אל אוו א סאדען איז ארויסגעקומען א קינד, א פייוו, סיקס, סעווען, עיט, ניין פאונדער. איר ווייסט וואס א נערוון שפיל דאס איז, און ווען ס'וועט קומען, און וויאזוי ס'וועט קומען, און די דאקטער דארף קומען, און אמאל דארף מען מאכן ערנסטע דעסיזשענס, די קארדל איז ארום די נעק, און אמאל דארף מען מאכן נאך אן ערנסטן דעסיזשען אז צו יא מאכן א סעזעריען צו נישט מאכן א סעזעריען. ס'איז דא אזויפיל זאכן אינוואלווד, דעמאלטס ווערן זיי אלע פֿינף פראצענט משוגע און זיי בלייבן אזוי פאר גאנץ לעבן, כאטשיג דו האסט זי גענומען איז זי געווען נארמאל, און ביים צווייטן קינד ווערן זיי נאך פֿינף פראצענט משוגע, און טאמער ס'איז נאך דא א פראבלעם ווערן זיי נאך פֿינף פראצענט משוגע, און דאס איז די מסירת נפש וואס די אידישע טאכטער האט, בעיסיקלי שי איז אפערינג הער לייף, באט נישט מיט איינמאל. ס'איז נישט אזוי ווי ביי בנימין ווען ער איז געבוירן איז רחל געשטארבן, ס'איז נישט מיט איינמאל, ס'איז עז טיים גאוס ביי. סאו זאגסטו יעצט מ'זאל אויסטרייען קודם צוויי יאר זיך אינדזשויען, פיין ביוטיפול, דאס זעלבע וואס גייט געשען נאכדעם ווען זי ווערט דאס ערשטע מאל פרעגנענט, דאס וועט געשען דאס ערשט נאך זעקס יאר צו נאך צוויי יאר צו נאך איין יאר, ס'וועט ווערן משוגע דאהי פינף צען פראצענט, סאו. פליז פרויען דאונט אנדערסטענד מי ראנג, עטס ווערטס נישט משוגע, עטס ווערטס אנגעשטרענגט אויף די נערוון מיט אלעם, יור נאט די סעים, יו נאו איט, והא ראיה נאכדעם ווען א פרוי געט בירט שווערט זי זיך זיך קיינמאל מער נישט צו שטעלן מיט איר מאן, אזאלעכע יסורים מאכט זי, וועגן דעם דארף זי ברענגען א קרבן יולדת, און דאס איז געווען אין די צייט פון חומש און פון די גמרא ווען די גופים זענען געווען שטערקער, היינט איז אסאך שוואכער, היינט איז כמעט נישט דא, מען זאגט א דזשאוק, ס'איז נישט דא קיין קראנק מיידל און קיין געזונט ווייב. דעטס וואט איטס אלל אבאוט. עניוועי, איך וויל נאכאמאל מסביר זיין אז א מענטש דארף וואוינען מיט זיין פרוי. די גמרא ברענגט דאס אין ביי ר' מאיר אז מן השמים ירחמו, דער אייבערשטער זאל רחמנות האבן. יא, און אז זי גייט אין די גאסן א קאר פארט אין איר אריין און ער מאכט זי קריפל פאר לייף. ליסן, איטס אלל אין די הענדס פונעם הייליגן באשעפער, און אונז טוהן מיר גארנישט. קוק אהער, די גרעסטע צדיקות וואס אונז האמיר געקענט און מ'לערנט אין חומש, די מאמע רחל, אויף איר שטייט די גאנצע אידישקייט איבער די גאנצע צייט פון גלות. און נאכדעם ווען משיח וועט קומען אויך. וואס איז געשען? ויהי אז ער האט געהאט בנימין און זי איז געשטארבן. קען מען דאס אויסרעכענען? עניוועי, א איד דארף טון וואס דער אייבערשטער פארלאנגט פון אים און פארטיג. כ'וועל ענק זאגן בעסער, אידן זענען אין גלות די גאנצע צייט. לויט אן עוורידזש יעדע פערציג פופציג יאר געווען פראגראמען. עטס רעדטס ענק איין אז היינט קען נישט זיין ווייל ס'איז דא א וועלט, א יו ען. די יו ען האט אונז פיינט, די גוים האבן אונז פיינט. ווען רוסלאנד זאל דעסיידן אז ער וויל אויסמעקן גאנץ מדינת ישראל קען ער עס טון מיט א אויגן בליק. פון דעסטוועגן דאך אידן האבן חתונה, אידן גייען חתונה האבן, מען גייט מאכן קינדער, ווען אדם הראשון האט געהערט אז מען גייט ער גייט שטארבן האט ער געזאגט וידע אדם את חוה אשתו, ער האט געוויסט ער מוז איבערלאזן דורות. די גאנצע וועלט איז היינט רוב אראבער, אין ענגלאנד איז שוין דא היינט רוב אראבער אין פארלעמענט און דא און דארט, אין פראנקרייך, איבעראל, די אראבער גייען אייננעמען די וועלט און זיי גייען אויסמארדען, קודם גייען זיי אויסמארדען די גאנצע קאטוילישע גלויבונג ווייל זיי האבן די אידן א גאנץ לעבן א גאנצע. צייט פון גלות געטון שלעכטס, און נאכדעם גייט דער אייבערשטער קומען מיט משיח השם, און ער גייט זיי ווייזן איך בין באלעבאס, ביסט טאקע שטארק, ביסט טאקע גרויס, האסט אטאמישע באמבעס, זיי שיסן אויף די מלאכים גרויס אטאמישע מיסלס, וואס ס'קען אומברענגען די וועלט, דער מלאך וועט זיך כאפן מיט איין האנט און ער'ט געבן א דריי צוריק, ס'זאל צוריק פארן פון וואו ס'איז געקומען, און א איד ווערט נישט פטור פון זיך צו פירן אידיש ווייל ס'איז דא א גלות. גערעכט, ווייל אונז זעמער אין גלות צו ווייזן פארן הייליגן באשעפער אז אפילו אין גלות טוהן מיר אויך דיין רצון, ווייל ווען זעמער געווען אין ארץ ישראל איז נישט קיין חכמה צו טוהן זיין רצון, און חוץ פון דעם דעמאלטס האבן מיר נישט געפאלגט, ווייל ווען אונז פאלגן מיר ווען קומען מיר נישט אן צו ווי אונז זעמער אנגעקומען. יעצט דאס זענען די מחנכים פאר די אינגעלייט, מען זאל קודם אויסטרייען, זאג אז דו האסט א טאכטער גאנץ, וואלסטו געוואלט איינער זאל דיין טאכטער קודם אויסטרייען א יאר, צוויי, ווי מעג מען אזוי רעדן אפילו? און נאכדעם האט ער געזאגט אז ווען ס'קומט א ליל טבילה מ'איז אביסל מיד מוז מען נישט געבן פארן מאן, ווי האסטו דאס געלערנט? ס'שטייט קלאר אין שלחן ערוך אז ליל טבילה איז א מצוה, ס'איז א מצוות עונה, און ס'פאלט זיך ליל טבילה ראש השנה ביינאכט, כאטשיג שטייט אין שלחן ערוך סתם אזוי נישט קיין מצוות עונה ווייל ס'איז א יום הדין, פון דעסטוועגן דאך ליל טבילה איז ליל טבילה, כ'פארשטיי בכלל נישט ווי קען א מענטש אזוי רעדן? און יעדער לאזט עס צו, ס'באדערט היינט קיינעם נישט, נאר ציונות באדערט אונז אז די ציונים כאפן פיר מענטשן טראגן אריין אין גיוס אריין א בחור ש שקר מען טראגט אים אין די תפיסה ווייל ער זיצט אויף די פלאר אונז זעמער דאך אזוי מעסד אפ איטס אנבעליוועבל עניוועי יעצט לאמיר צוריק קומען ווייטער דער סקווערע רשע ס'איז דא פון די דריי יונגלעך וואס מען האט ארויס געווארפן איינער טרעפט זיך נישט גוט דאס פלאץ אין יאנקערס איז ער אין די גאס שוין דריי וואכן דא גייט זיין א לאסוט איך זאג דער דער דוד וועט זיך נישט וויסן ווי צו באהאלטן אפילו אין זיין הויז וואס ער האט דארטן אויפן האדסן וועט ער זיך נישט קענען באהאלטן. איט איז אנבעליוועבל באט ליסען, יו קיפ אפ די ווארק, יו קיפ אפ און וויל קיפ אפ, סאו ברוך השם האט זיך גענומען, איך ווייס אז מ'האט געסוט ישיבה יוניווערסיטי פאר דרײַ הונדערט מיליאן דאלער, פאר זעקס הונדערט מיליאן דאלער איז האבן זיי געמאכט א סעטלמענט פאר דרײַ הונדערט, זיי האבן פארקויפט די בעסטע ריעל עסטעיט וואס זיי האבן געהאט, דוד ווילסט נאך פארקויפן אלעס וואס דו האסט? סטעטסקיל באט איטס גאנא העפען. אונז זעמער מער נישט אינטערעסירט צו ליידן פון די רשעי הדור פון די ערב רב שטייט יתרו זאגט למשה רבינו כל הדבר הגדול זאל מען דיר ברענגען און די קלייניקייטן נעם די דיינים פסק'נען. איז למעשה איז משה רבינו דאך געווען אן עניו מאוד מכל אדם און ער זאגט יא ס'זאל טאקע אזוי זיין ווי קען ער דאס מסכים זיין דאס דו האלטסט דיך אזוי גרויס אז דו קענסט פסק'נען און קיינער קען נישט? תירוץ איז דא א מורא'דיגע זאך הערט אויס א מורא'דיג ווארט. כל דבר הגדול מיינט מען דער אייבערשטער האט אים צוגעזאגט ואחרי כן יצאו ברכוש גדול ממילא האט ער געזאגט גייטס בארגטס ענק אן די קליידער כדי אז עס זאלטס איך זאל מקיים זיין וואס איך האב צוגעזאגט פאר אברהם אבינו איז למעשה שטעל דיר פאר וואס דא טוט זיך הער אויס די ערב רב זענען מיטגעקומען און זיי האבן דערקענט זייערע קליידער וואס מען האט געבארגט ביי זיי האבן זיי געזאגט עי באצאל עס געב עס צוריק און מען איז געגאנגען צו דין תורה די דין תורה האט קיינער נישט געקענט פסק'ען נאר משה רבינו ווייסט פארוואס? ווייל יעדער געווען ביזי כאפן די רכוש גדול, משה רבינו האט געכאפט די עצמות יוסף, ער האט בכלל נישט געכאפט קיין רכוש, ממילא איז ער נישט געווען קיין נוגע בדבר, האט ער געקענט פסק'נען די דין תורות, דאס מיינט דבר הגדול, דא גדול מיינט נישט גרויס, גדול מיינט ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, די זעלבע דא אויכעט. ס'איז דבר הגדול, מען האט אזוי אפגעהארגעט אידישקייט, מען נעמט קינדער וואס זענען תינוקות של בית רבן און מען ווארפט זיי ארויס, און ווי א פרוי שרייבט אריין אין איד א מורא'דיגן שיינעם ארטיקל. ק, ס'איז טאקע נישט ריכטיג אז די רבי טוט עס, אבער אזוי ווי די רבי האט אזא משוגעת, מוז מען אים נאכגעבן אזא משוגעת. זאגט די פרוי, אויב די רבי ט'האבן א משוגעת עט דיך וועלן טאטשן אדער וואוינען מיט דיר וועסטו אויך לאזן? ער הרג'ט אפ דורות איבער דורות וואס א חורבן ער האט שוין געמאכט. ס'איז דא איינער פון די חשוב'סטע אידן אין סקווער. באמת א חשוב'ער איד, אין מיין שלחן ערוך איז ער א חשוב'ער איד, און איך בין זייער א גרויסער מפונק, האט ער א זון וואס ער איז א כופר באלוקי ישראל, האט ער מיר דערציילט ווען כ'האב געבויעט די מקווה, ווייסט פארוואס דאס איז? הערשי ברייער האט מיט אים געטשעפעט, דאס אלעס איז געווען מותר לכתחילה? דאס זאל איך נישט אראפשלינגען, סא עניוועי, ס'גייט זיין א לאו סוט, ס'וועט ווערן פרייליך, עטס האטס זיך נישט געגלייבט אז מ'עט האלטן דא, דער גלח. צוויבעל, ער זיצט לעבן גלח מיטן גאלדענעם צלם, איז שוין מודה אז ס'איז דא סעקשועל אביוז און יעדער זאל זיך אנהייבן צו וואטשן ווייל זיי קענען זיך נישט שלאגן מיט אונז. אז ווייסט פארוואס? קענסט מסביר זיין פארוואס? אונז האמיר נישט דאס געלט וואס די אגודה האט, אונז האמיר נישט די פאוער, אונז האמיר אזא מין זאך וואס דאס איז שטערקער און העכער פון גאנץ אגודת ישראל, און דאס איז דער מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, דער אייבערשטער האט געזאגט איך וויל דורות. זאג פאר אברהם אבינו כי ידעתיו כ'האב אים ליב, ווייסט פארוואס כ'האב אים ליב? נישט האט זיך אריין געווארפן אין קאלך אויוון, נאו וועי, ווייל דעיס איז צווישן אים און צווישן רבונו של עולם, אבער אויב ער געט נישט פאר די נעקסטע דורות דעם זעלבן טעיסט אז מען מוז זיך מוסר נפש זיין, האב איך גארנישט, ווייל קומט אויס ווען אברהם אבינו שטארבט איז אלעס געשטארבן, זאגט דער אייבערשטער ווייסט פארוואס כ'האב אים ליב? למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו לשמור דרך ה', וועגן דעם האב איך אים ליב, און אז אונז נעממער די אידישע קינדער וואס זיי זענען די נעקסטע דזשענערעישאן, העי, האט דער אייבערשטער גארנישט פון אונז? מיט אנדערע ווערטער, נאכדעם וועט שוין נישט זיין ווייטער אידישקייט חלילה. און שטעל דיר פאר, די גלחים האבן יעצט געמאכט א גרויסן פאנד, איבער צוויי הונדערט און פֿופֿציק מיליאן דאלער, אויכעט די זעלבע נאמבער כמעט, און מען טיילט פאר אלע קאטאליקן וואס מען האט צומאלעסטעט, ווי דער פאנד פון מענדעלע ראבער, מענדעלע חזיר, ווי דיין פאנד זאלסט העלפן, ווי איז דוד ראזענבערג'ס פאנד וואס זיין משפחה האט אפגע'חומל'ט אזויפיל אידישע קינדער, ווי איז אונזער פאנד, מען געבט צדקה מען געבט צדקה, האב איך געזאגט. פון וויליאמסבורג איז נאך א ניקל צדקה נישט ארויס. זאגט מען וואס הייסט ביסט משוגע עס גייט אזויפיל צדקה? מען געבט פאר מלמדים, מען געבט פאר רייכע מענטשן, מען געבט פאר שטותים, דעטס אלל וואס מען געבט פאר, נאטינג סיריעס. א איד האט נישט צו באצאלן דעם שכר לימוד געבט מען אים גארנישט, מען לאזט אים נישט נאך א פעני, מען ווארפט ארויס די קינדער, וואטס אפ מיט די אלע שטותים? שטייט דא מען זאל זיך משתתף זיין מיט דרײַ הונדערט זעכציק דאלער זיך שלאגן וועגן וואס מען נעמט די בחורים מיט געצווינגענערהייט אין מיליטער, ס'איז א שקר, ס'נישט דא אזא ארגענעזעישן בכלל, ס'איז נישט דא אזא מין גזירה, ס'איז גארנישט דא, ווי גייט אריין די דרײַ הונדערט און זעכציק דאלער? ס'איז אפאר גנבים אין טאש, פערלמוטער מיט קלאר מיט נאך משוגעים. יעצט האט מיר איינער געגעבן א קאמפלימענט, ער האט מיר געזאגט א מורא'דיגן קאמפלימענט, כ'האב עס נישט געגלייבט. ער זאגט מיר. אז דאס גאנצע וואס דו האסט אנגעהויבן צו שלאגן דיך וועגן די סעיפטי פאר די קינדער, דאס האט אריינגעצויגן די גלחים אויך. ס'איז זיכער אזוי, ווייל איך בין געגאנגען צו זיי כ'האב זיי געזאגט, אז דו האסט די סעים פראבלעם, אונז האמיר געהאט מיטינגען איבער מיטינגען איבער מיטינגען. ווען צוויבעל האט זיך פאטאגראפירט מיטן גלח, האט ער געהייסן דער גלח זאל גוט אויספוצן זיין צלם, און ס'האט געשיינט אוועק. מיינע האבן עס נישט אנגעטון, לכבודי האבן זיי עס נישט אנגעטון, עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג. איז האבן זיי אלע געטענה'ט, מען דארף טוהן, מען דארף טוהן. זאגט ער מיר אז די גאנצע טרעפיקינג פון טשילדרען מיט די אלע זנות, און איך האב געליינט גאר אז אפילו מיסיס קלינטאן איז אינוואלווד אין דעם, עס גייט ארויסקומען, דערפאר איז זי ברוגז געווען אויף טראמפ. דא איז נישט געווען א מלחמה ווער ס'זאל זיין פרעזידענט, דא איז געווען א מלחמה ווער ס'זאל לייגן וועם אין דזשעיל. עניוועי, איז למעשה. איז זאגן זיי מיר אז דאס האט אלעס צו טון מיט דעם וואס דו האסט אנגעהויבן מיט טשיילד סעקשועל אביוז אז מען אביוזט אלע קינדער אין חדר, אזוי זענען אריין געקומען די גלחים אויכעט שוין אין דעם, און אזוי איז געווארן די טרעפיקינג אוו טשילדרען, ס'האט געעפנט ווי מען זאגט א קען אוו ווארמס, זאגט מיר יענער זאלסט וויסן דו וועסט באקומען שכר פאר דעם אלעם, אבער דער אמת איז א גוי'איש קינד טאר מען אויך נישט טרעפיקען, ס'איז דא יעצט א גאנצע זאך ווי זיי טוען אינטערוויוען די אלע קינדער, איז א יונג מיידל זי זאגט זי איז געווען צוועלף יאר מען האט איר געקידנעפט.

ס'איז ארומגעשיקט איבעראל. הערשעלע גלאק זאגט אז פאריגע וואך האמיר געהאט א דאבל העדער. איר ווייסט וואס הייסט א דאבל העדער? דאבל העדער הייסט למשל אז די יענקיס פארן צו די דאדזשערס אויף קאליפארניע צו שפילן בעיסבאל. אמאל מאכט מען אז מען שפילט צוויי געימס איינס נאך ס'אנדערע. למשל מאנטאג און מיטוואך צו דינסטאג און דאנערשטאג. אפילו דעם זעלבן טאג איז דא אמאל צוויי געימס. און דאס הייסט א דאבל העדער. דאס מיינט צוויי געימס מיט איין מאל. פאריגע וואך אליין האמיר געהאט צוויי געימס מיט איין מאל. צוויי היימישע קינדער. האבן זיך אווערדראגד און זיי זענען געשטארבן. דעטס איט. ס'פארט. מ'האלט שוין יעצט ביי מסתם ביי צען צוועלף, און ווען אונז גיימיר אנקומען צו ראש השנה וועט מען האלטן, ביי זומער איז דאך דא אייביג מער, וועט מען האלטן ליידער ליידער אזוי ווי מ'האט געהאלטן פאראיאר זיבעציג אכציג און סאטמער קאקמער האט געשריגן הושיעה את עמך דראגס העי הושיעה את עמך טויטע וברך את נחלתך טויטע ורעם טויטע ונשאם טויטע עד טויטע העולם טויטע. יא, וואס איז אזא מין חסידות וואס מ'האט דא צוגעשטעלט? איין שטיק שקר און בלאף! און עטס ווייסטס, איך געב אזויפיל קרעדיט פאר'ן הייליגן דברי יואל, עטס האטס נישט קיין השגה. מיט דעם אלעם וואס איז געווען ארומגענומען מיט רשעים, כל מישארסיו איז געווען רשעים, און זיי האבן פרובירט דעם מענטש אראפצוברענגען ווי מ'האט נאר געקענט, וועל איך ענק זאגן א מורא'דיגע זאך. וואס איז געווען די גרעסטע געווער און די שטארקייט פון אונזער הייליגן רבי? ער האט געזאגט רבותי ווערטס נישט קיין חסידים, אז מען זעט די רבי קומט אריין מיט א זעג און ער שעכט א חזיר זאל מען זאגן אז דער רבי איז א שייגעץ און ער טוט קעגן דעם אייבערשטנ'ס ווילן, נישט מען זאל זאגן אז דער חזיר איז אן אהל של יצחק און די זעג איז די מאכלת וואס דער אייבערשטער האט געגעבן. דאס איז געווען די געלונגענסטע זאך וואס אונזער רבי האט געטון. שטעל דיר פאר. אונז האבן דא צוויי וואס זיי זיצן אויף זיין פלאץ, אהרן און זלמן לייב, מ'האט געהאט זיין טאטע, זייער טאטע איז אויך געזעסן. שטעל דיר פאר ווען אונז וואלט מיר געגלייבט אינעם רעבן אזוי ווי סקווער גלייבט אינעם רעבן, א סקווערער זאגט מיר, טשערנאבל געווען די גרעסטע חסידות אין רוסלאנד, קיינער האט אפילו נישט געוויסט פון דעם, טשערנאבל געווען דאס קלענסטע חסידות, ר' נחום טשערנאבלער איז געווען וואויל א וואוילער איד, אין גרויסע צדיקים, אבער די גרעסטע אין רוסלאנד ס'האט קיינער נישט געהערט פון זיי, כ'האב מיך נאכגעפרעגט, ער האט מיר אריינגערעדט מיט די סקווערע בלאף. כ'האב אים געזאגט, פון גאנץ קאלאראש נישט געווען נאר איין איד וואס האט געקענט דעם קאלאראשער, און דאס הייסט משה גבאי, און דאס אלעס וואס איז געבליבן, איז אפילו נישט געווען זיין שול, נאר ער האט דארט געדאוונט. נו הערטס אויף מיט די בלאף, דער רבי האט אונז אויסגעלערנט דער סאטמאר רב, זאלסט קיינעם נישט גלייבן, אז א רבי טוט שלא כהלכה זאלסטו שרייען. דער רבי האט אמאל געזאגט, כ'האב פיינט די נטורי קרתא, אבער איך מוז זיי האבן, ווייל טאמער איך וועל אראפגיין פון וועג, זאלן זיי מיר שטיין און מיך צוריק שטעלן. דאס איז געווען דער דברי יואל, שטעלט אייך פאר, אזא דזשייענט זאל מורא האבן ער וועט אראפגיין פון וועג. און ער דארף האבן איינער זאל אים האלטן ביי די ריימען, אנבעליוועבל, און דאס איז געווען די גרעסטע זאך וואס ער האט אונז אויסגעלערנט, ער האט גענומען דעם גאנצן דרך הבעל שם מיט די אלע בלאף און ער האט געמאכט דערפון אש און בלאטע, פאר א יאר, פאר אפאר יאר צוריק, איז געפארן דער באיאנער רבי אויף קברי צדיקים צום פחד יצחק, געפארן אויף ווין, ווייל ס'איז געווען דעמאלטס דער וואסנער האט נאך געלעבט, זיי האבן געוואלט אביסל מוציא ממון זיין פון אים, געווען א גאנצע מאוומענט. האב איך דעמאלטס געשריגן, נעמטס נישט קיין בחורים זיי וועלן נכשל ווערן מיט די זונות, אין ווין איז דא זונות אין יעדע גאס. איך האב געשריגן קולי קולות, און זעהט אויס ס'איז יא געשעהן אינצידענטס, ווייל איך זעה אז די יאר האבן זיי געזאגט זיי נעמען נישט קיין בחורים, בחורים ווילן אז די רבי זאל זיי אין זין האבן, וועלן זיי זיך אונטערנעמען געוויסע שיינע הנהגות, אבער זיצן אין ירושלים. און די רבי האט ארויסגעגעבן, דער באיאנער רבי, אפאר זאכן וואס מען מוז טוהן, איינע פון די זאכן וואס מען מוז טוהן, איך זיץ און לאך, איך קען עס נישט גענוג שיין שנעל איבערליינען. איינע פון די זאכן איז אז מען זאל נישט גיין אין מקווה נאר פינף מינוט אין די וואכן טאג, און ערב שבת מעג מען גיין צען מינוט, מער פון דעם איז נישט ערלויבט. ס'איז א מורא'דיגע זאך, קוק איין משוגענער נחום ראזענבערג, איך האב געמאכט א מלחמה מיט די מענער מקווה'ס, און קוק ווי מען האלט, מען האלט אויף א וועג. ביאנער רבי, ביאן הייסט אן איידל חסידות, אמאל האט מען געזאגט אז פאר דעם משגיח אין די ישיבה, האט מען אים געזאגט אז דו ביסט משגיח נאר אין די ישיבה נישט אין טוילעטס, גייען צוויי בחורים אין טוילעט איטס נאט יור ביזנעס, צווענווירט האט עס מיר פארציילט, סאו יעצט איז שוין געווארן א נייע זאך, מען טאר שוין נישט גיין מער ווי פינף מינוט אין מקווה, פרייטאג מעג מען גיין צען מינוט אין מקווה, ס'איז אנבעליוועבל, ס'פארט קיין עין הרע אזוי גוט, איך זאג אייך דעם אמת, איך האב מיר נישט פארגעשטעלט אין חלום, יעדער בייגט זיך צוביסלעך, ווייל יעדער זעט וואסערע חורבן ס'איז און אין וואסערע חורבן מ'האט געלעבט. איז עניוועי, האב איך געזאגט דעמאלטס אז מ'זאל וואטשן אויף די בחורים, וויל איך זאגן ווי אן אדם פארט, ס'איז נישט דא כמעט א גאס ווי ס'שטייען נישט זונות אין די גאס אין ווין, און עטס זאלטס וויסן אז טאמער שיקט עטס ענקערע קינדער, מוזט עטס מיטשיקן ווער ס'וועט אויף זיי וואטשן די גאנצע צייט, ווער ס'וועט זיין ריספאנסיבל פאר זיי, טאמער האט עטס נישט דאס, שיקטס נישט ענקערע קינדער, זיי וועלן נישט אזויפיל מצליח זיין מיט זייערע תפילות און מיטן זיין ביים פחד יצחק, וויפיל איין עבירה וואס מ'קען דארטן טון. טוט גובר זיין, צו צו ס'איז משכב זכר צו וואוינען מיט א גוי'טע, צו ס'איז דארטן דא אסאך באד'ס, ס'הייסט געי בעד, דארטן זיצן חברה, מ'קען מאכן כל דבר אסור, ס'איז מער ליבראל ווי אסאך סטעיטס אין אמעריקע, אין אמעריקע איז אויך דא סטעיטס וואו ס'איז דא די געי בעד'ס, אבער דארטן איז עס מער אפן, דא דארף מען האבן געוויסע איידענטיפיקעישאנס אריינצוגיין, די גאווערמענט וויל ענק קאנטראלירן. דער עולם כאפט נישט אז די אלע מאדערענע טעקנאלעדזשי וואס די גאווערמענט לאזט ארויס איז ווייל זיי ווילן דיך קאנטראלירן נישט דו זאלסט זיי קאנטראלירן. איך האב געליינט יעצט אן ארטיקל די אלע טעלעוויזשענס וואס מען קויפט די גרויסע דארט איז אריינגעבויעט א קליינער קוקער וואס ער כאפט אויף פונקטליך ווי דו ביסט און וואס דו טוסט אז דו שפילסט דיך מיט דיין ווייב כאפן זיי די גאווערמענט דאס אויף ס'איז געווען א צייט אין הוּווער'ס צייט אין ניינטין פֿאָרטי עיט פֿאָרטי נײַן, מען האָט געהאַלטן, אַז אַלע ייִדן זענען קאָמוניסטן, װאָס איז געװען אַ גאַנצע פּרשה מיט ראָזענבערג, זײ האָבן געשװערט סודות אױף אַטאָמען, מען האָט אַרײַנגעלאָזט אַ סך רעפֿיודזשיס. איז געשען אַ מוראדיקע זאַך, די גאָװערנמענט האָט ענדלעך געשריבן אַ דעקרי, אַז מען זאָל נאָכקוקן פֿאַר אַלע ייִדן, מען זאָל אױסהערן אַלע זײערע טעלעפֿאָנס. פֿאַרשטײסט, װאָס דאָ גײט פֿאָר? מײן נישט, אַז דו לעבסט אין אַ גאָװערנמענט, װאָס איז אין מײַן און דײַן אינטערעסע. זײ האָבן דיך טיף טיף אין דר'ערד מיט דײַן גאַנצן מדינת-ישׂראל, מיט אַלעם. זײ װילן אײן זאַך. זיי זאלן קאנטראלירן דעם ציבור. יעצט כ'האב געוואלט צוויי זאכן פאררעכטן פון אנדערע דרשנים, איינס איז פון ר' יואל ראטה, ער רעדט זייער שיין אז מ'טאר נישט העלפן קיינעם, אריינגיין אין הייזער און דאס און יענץ, ער רעדט זייער שיין גרעפיק, אזוי ווי מ'וואלט ווען געדארפט רעדן שוין דרייסיג און פערציג יאר צוריק, באט ברוך השם פיפעל אר קאמינג אן טו די רייט ליין. וויל איך אבער זאגן איין זייער א וויכטיגע זאך, ער זאגט טאמער א איד למשל בעט דיך ער וויל זאלסט אים העלפן עפעס אריינטראגן אין הויז, א קלייניקייט צו כדומה זאלסטו נישט מיינען אוי דאס מיינט שוין אז מען וויל דיך רעיפן, דאס האב איך געוואלט פארעכטן, הרב יואל רוט איר זיצט בתוך ד' אמות של הלכה און איר האט נישט די מינדעסטע איידיע וואס ס'גייט פאר אין די גאס, איר האט נישט, יו העוונט גאט די סלייטעסט קלו וואטס גאוינג אן אין די סטריט, און איך וויל אייך זאגן איין זאך, יעדער איז א חפץ חשוד, און איך וויל דיר זאגן אפילו דיין זיידע ר' חזקל רוט איז אויך א חפץ חשוד, נישט וואס איך האב אים חלילה אמאל געכאפט מיט עפעס, נאר ווילאנג. זיין הארץ פאמפט און ס'איז בלוט, און בלוט איז תאוות, קען געשען אן אומגליק. ענד דאונט טינק דיפרענט. און גרעסערע פון דיין זיידן אויך, איך מיין נישט חלילה דיין זיידן, איך מיין איך מיין אים נישט פורט עקסטער פורט בשמו זיין. יעדער רב יעדער רבי וואס ער א גרעסערע רב און א גרעסערע רבי איז וואס ער א גרעסערע תלמיד חכם ער איז. א תלמיד חכם דארף האבן שימור, זאלסטו וויסן ער איז א פאטענטשעל חזיר. יעצט איך וויל דיר זאגן, ס'איז דא איינער איצקאוויטש וואס ער האט א טוי סטאר, האט א ברודער פלעגט ארום דרייוון ברויט מיט אלעם, דער מענטש האט געהאט א סטראוק, ער איז געווען טויט קראנק האט נישט געקענט וואקן, ער איז געגאנגען אין גראסערי ווייל ער האט געמוזט מאכן עקסערסייז, האט ער גענומען א זיבן יעריג מיידעל און געבעטן אז ער קען נישט אויפהייבן די פעקל זאל עס אים אריינטראגן אינדערהיים, פון די קאר אינדערהיים, און אינדערהיים האט ער זי ארויפגעלייגט אויף זיין בעט און ער האט זי גערעיפט ער איז טויט. קראנק, ער איז שוין געשטאנען מינוטן צו וואכן פאר ער דארף אפגעבן א דין וחשבון פארן אייבערשטן. דא דאס זיס מיידעלע, זיבן יאר אלט, הער לייף דידנט סטארט יעט. וואס הייסט א מיידעלע פון זיבן? ביז די צוועלף שטראפט מען זיי נישט, די בית דין של מטה, און די בית דין של מעלה שטראפט נישט ביז צוואנציג, סאו וויי דו יו סטארט וויט סאטש א טשיילד לייק דיס? איז זי דיין עידזש? זי איז דײַן גלײַכן? איר לאָך איז גענוג גרױס ס'זאָל אַרײַנפֿיט מיט דײַן גרױסע אַלטע קײלע? זאָג מיר אײן זאַך, װאָס זי האָט אַ קאָמען דענאָמינעיטאָר מיט דיר? אַי דזשאָסט װאָנט טו קנאָו װאָן טינג? װאָס זי איז אַ נאַיִװע, סטוּפּיד, בהמהשע קינד, װאָס די מאַמע האָט איר נישט אױסגעלערנט זאָלסט מיט קײנעם נישט אַרײַנגײן אין אַ הױז? און די זעלבע איז געװען אין בעלץ. ס'איז געגאַנגען דער חזר און האָט אַראָפּגענומען דער גרינפֿעלד. ער האָט אַראָפּגענומען, אין צװײ שעה האָט ער אַראָפּגענומען דרײַ אָדער פֿיר קינדער. און דאָס האָט מען אַלעס געמעגט. און איינע פון די קינדער איז באבאווער רב'ס אן אייניקל, זיי שערן אן אייניקל מיט דעם מיט דעם מייזעלס, איז איך וויל פארשטיין פארוואס האט מען נישט אויסגעלערנט די אלע קינדער מען זאל קיינעם נישט אראפגיין העלפן, אז ס'דא אזאלעכע מגידי שיעורים וואס זיי זאגן א פיינעם שיעור אז יא אמת אז ס'איז טאקע גרויסע צרות, די וועלט איז אנגעפיקעוועט מיט זנות אפילו אויף קליינע קינדער, אבער מען זאל נישט ווערן זייער דיסטרעקטעד, און מען זאל יא ווי מען זאגט העלפן אן אלטן איד אז ער ברויך עפעס. מען זאל פאר רבי חזקל רוט נישט העלפן, אז ער ברויך זאל ער צאמפאלן מיט א הארץ אטאק, שטעלט זיך נישט אריין מיט אן איסור יחוד, און מען זאל אפילו פאר דעם יואלי רוט אויך נישט העלפן, איך ווייס נאך נישט ווען זיין יצר הרע העט אויסקלאפן, נישט וואס כ'האב אויפן קעגן אים עפעס פערסענעל, כ'בין נאר מסביר, עוד בו נשמתו. ס'איז הן בקדושיו לא יאמין, ווען יצחק אבינו דער גרויסער צדיק ווען נישט דאס וואס ער איז געווען בלינד וואלט דער אייבערשטער אויך נישט. שור איז געווען זיין נאמען אויף אים. ווייל קען זיין ער קען גיין ארויס צוריק לתרבות רעות, מען טראסט קיינעם נישט. דאס וויל איך פאררעכטן. און די צווייטע זאך וואס איך וויל פאררעכטן איז מורא'דיג וויכטיג, מען האט ארויפגעלייגט פון הרב שמואל ניימאן זייער נישט קיין איידעלן טעיפ, יעצט איז אזוי, אויפן טעיפ אליין בין איך נישט ברוגז, ווייל איך האלט נישט אז דאס הייסט מניוולת, אויב ער רעדט פנים אל פנים מיט איינעם און ער געבט אים הדרכה און ער קען אים און ער ווייסט אז ער מוז אנקומען צו אזא מין הנהגה איז במילא קען איך נישט זאגן אז ער האט געטון אן עוולה, ס'איז נישט קיין מניוולת. די צרה איז אבער אז בעריות טאר מען נישט דרש'ענען בשלושה. דאס מיינט אזוי אז דו שטעלסט ארויף אזא זאך פארשטייט איז מאכסט א גרויסן דענט אין כלל ישראל'ס קדושה, איך האב עס שוין אמאל פארציילט, איינער האט אפגעקאלט, איך האב מיר אויפגעלייגט אויפן האטליין, ער האט געוואלט וויסן וואס איך האב געזאגט על פי הלכה צו מען מעג שטופן פון אונטן פאר א פרוי, האב איך אים געזאגט, איך האב אמאל געזאגט א שיעור, אבער דיר פערסענעל זאג איך אז דו האסט א פראבלעם, ווייל אויב דו האלטסט ביים שטופן פון אונטן האסט דאך א פיינע חשובע פרוי, פארוואס זאלסטו שטופן פון אונטן, זאג איך, מסתמא ביסטו ביטערליך פארכאפט אין משכב זכר, ווייל דו האסט געלערנט אין די ישיבה און מען האט מיט דיר דאס געטון און דו האסט מיט אנדערע. געטון, מיינסט אז דו דארפסט עס טון מיט דיין פרוי? אמאל איז געווען איינער האט חתונה געהאט, האט אוועק געשלעפט דאס בענקל, און די פרוי איז אראפגעפאלן, זי איז געווען שוואנגער, און זי האט געהאט א מיסקערידזש, האט זי געוואלט א גט, האט ער געשריגן ביים בית דין, ער האט עס אין די ישיבה אויך געטון פאר די חברים, האט מען אים מסביר געווען א פרוי איז נישט קיין חבר, א פרוי איז א פלגה דגופא, איז למעשה האט יענער מיר געזאגט, דו ביסט גערעכט, ביסט הונדערט פראצענט גערעכט, אז איך בין טאקע געווען אין א ישיבה, און איך האב אים געזאגט גיי פאר העלפ, און ער האט אנגעהויבן צו גיין פאר העלפ, עס איז אינגאנצן אפאר וואכן, ס'אינגאנצן, כ'ווייס. שוין זיבן אכט און ניין וואכן, ער זאגט מיר ער האט שוין אן אנדער לעבן מיט זיין ווייב, עס איז א דיפרענט לייף, עס איז געמאכט אזוי ווי דער אייבערשטער האט געוואלט אז מען זאל אינדזשויען סעקס, נישט אזוי ווי מען האט אים אויסגעלערנט אין די ישיבה. איז די זעלבע אויכעט הרב שמואל ניימאן, ווען איינער פרעגט דיך אזאלעכע שאלות און דו זאגסט אזאלעכע זאכן אין פאבליק, ברענגסטו אראפ קדושתן של ישראל, און דאס איז א מורא'דיגער חורבן אז יענער. פילט אז ער קען נישט נאר וואוינען מיטן ווייב אויב דאס ווייב איז אויף אים, דארף ער אביסל העלפ. און נאכדעם האסטו פארגעסן א מורא'דיגע זאך, זאגסט אז דער אייבישטער האט אזוי געמאכט און דאס איז די טבע, שרייט יענער און מיין טבע טראגט אנדערש. דו מוזט פארשטיין, דו רעדסט דא צו מענטשן וואס זענען פארכאפט אין ביטערע תאוות רעות, און דו זאגסט דער אייבישטער האט אזוי געמאכט. זייער שווער צו רעדן צו די חברה. און נאכדעם האסטו פארגעסן א מורא'דיגן פונקט. דער רמב"ן זאגט אז נאכדעם וואס א מאן וואוינט מיט א פרוי זאל זי זיך נישט אויפהייבן א לאנגע צייט ווייל די זרע רינט צוריק ארויס קען זי נישט פארשוואנגערט ווערן, אז זי ליגט אויפן בעט און זי ליגט נישט אויף די זייט נאר אויפן רוקן און זי ליגט מיט ביידע פיס ארויף גייט אריין די זרע, די זרע האט אזא זאך אז ס'ציט פון זיך אליינס אויכעט. קען עס אבער ווערן שטייענדיג. גוים שפילן זיך אין די גאס, א יונגל מיט א מיידל, ביידע שטייען זיי, זיי כאפן אזא ביאת איסור, און זי ווערט פארשוואנגערט. אבער די נארמאלער וועג איז אז ס'זאל נישט ארויסרינען די זרע. ס'רינט נאכדעם ארויס דאס וואס ס'כאפט נישט, אבער דאס וואס ס'דארף כאפן דארף בלייבן אינעווענדיג. סאו צו לערנען הלכות צניעות אזוי אויפן טעלעפאן ווי דו לערנסט, איך זאג דיר איך בין מוחה. אבער נישט ווייל אז עס הייסט חזיריי, ניין, ווען דו רעדסט פנים אל פנים מיט א אינגערמאן וואס ער האט פראבלעמס, און דו שיקסט אים פאר העלפ און ס'העלפט נישט, דעמאלטס קענסטו אים זאגן די אלע היתרים, באט דו קענסט עס נישט זאגן פאר איינעם דזשאסט ביקאז יו נאו, ער פרעגט, איינער פרעגט און דו האסט א האטליין און דו ענטפערסט, איטס ווערי ווערי אנעקסעפטעבל, איך הער מען קען נישט צוקומען צו דיין האטליין, מען דארף זיין א מעמבער, מען דארף צאלן געלט, סאו עט די באדאם אוו די ליין, איינער וויל דיך יעצט צופיקסן, לייגט ער דאס אלעס ארויס. ווייסט ווי אנעקסעפטעבל דו ווערסט ביי כלל ישראל? ביסט דאך א תלמיד חכם, פסק'נסט דאך שאלות. ס'איז נישט צום גלייבן וואס דו טוסט. סאו הרב יואל, איך וויל צוריק קומען צו אייך, הרב יואל רוט, ווען איר זאלט בעטן א בחור זאל אייך אריינטראגן די פיש אויף א שבת צו וואטעווער איט שוד בי, וויל איך אייך זאגן ער זאל עס נישט טון, ביקאויז איר זענט פונקט אזוי נחשד על העריות פונקט ווי יעדער איינער. און איך וועל דיר זאגן דעם סימן ווער ס'איז נחשד על העריות און ווער נישט, פאר וועם דער אייבערשטער האט געגעבן אן איסור ייחוד. טאמער ביסטו עקזעמפט פון דעם, ביסטו נישט נחשד על עריות. אברהם אבינו מיט משה רבינו זענען אויך געווען מצווה אויף עריות און אויך געווען מצווה אויף איסור ייחוד, ממילא זענען געווען מצווה אויף די אלע זאכן, ביסטו נישט בעסער פון זיי און קיינער איז נישט בעסער. דעטס איט. יוחנן כהן גדול נאך די אכציג יאר איז ער געווארן א צדוקי. סא דאס וויל איך פאררעכטן, און איך וויל אלע דיינע תלמידים זאלן עס הערן דעט יו אר דעדלי ראנג. חוץ צו דעם האב איך געהאט אמאל א פראבלעם, די בחורים האבן פארציילט זענען געווען מיט אייך אין איין קעמפ אין ווין, און דארט איז געווען עפעס א וואסער און איר האט געזאגט יעדער זאל זיך טובל'ען, די בחורים האבן זיך געשעמט אויסצוטון אין פאבליק, זיי גייען אין א וואלד, און זיי האבן געזאגט זיי האבן זיך זייער געשעמט און איר האט זיי מיט דעם זייער שטארק וויי געטון, און זיי האבן געזאגט איר האט זיך נישט אויסגעטון זענט געשטאנען און געקוקט יעדן איינעם נאקעטערהייט. סאו לאמיר זאגן איר האט נישט געמיינט עפעס שלעכט באט ס'איז אויסגעקומען נישט גוט, יו העוו טו בי ווערי קערפול וואט יו דואינג ווייל מ'קוקט אויף אייך ארויף. און געדענק איין זאך, לעזער בערלאנד איז געווען א גרעסערער עובד פון אייך, און א מער אן ערליכערע איד פון אייך, און א גרעסערע תלמיד חכם, און קוק וויאזוי ער זעהט היינט אויס. הרב מארגענשטערן וואס ער איז א גרויסער בעל מקובל דארף אים ארויסבעקן פון אלע זיינע. שייגעץ שטיק און ס'העלפט נישט. עפעס צובראכן רב מארגנשטערן'ס בית מדרש, שרייט רב מארגנשטערן אז דאס איז געקומען ווייל האט זיך נישט גענוג אנגענומען פאר לעזער בערלאנד. רחמנא לצלן וואס דא גייט פאר. כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, כ'האב באקומען א מודעה, ס'דרייט זיך אין בארא פארק איבעראל, אז הרב חיים דוד כץ ער גייט פארלערנען הלכות איסור יחוד. שטעל דיר פאר. סאטמאר האט ענטפינדן אז ס'איז דא איסור יחוד, ווען נחמיה איז געווען דארטן דער גאנצער פירער האט מען נישט געוואוסט פון דעם, זעט אויס ס'איז געווען קבלת התורה, מ'האט אראפגעברענגט נאכאמאל א נייע תורה, אזוי שטייט דאך תורה חדשה מאיתי תצא, און ס'איז דא אן איסור יחוד אין די תורה, מורא'דיג, אבער דאס איז נישט געפערליך, וואס איז געפערליך איז, זעט אויס. ס'שטייט אז בחורים זאלן אויך קומען. הע הע, איך וויל אייך עפעס זאגן, סאטמאר איז דאך אזאלכע בלאף זעק, פאר ס'געווען מיין האטליין, איך האב געזאגט אפילו הלכות נידה זאלן אויסהערן בחורים און מיידלעך, כ'בין דאך געווען דער חזיר פון שטאט, פאר וועם דארף מען בכלל לערנען הלכות נידה, נישט פאר בחורים און מיידלעך? ס'געווען אמאל א איד אין בארא פארק אפאר יאר צוריק, ער האט געהערט אויף מיין האטליין מען דארף לערנען מיט בחורים מיט מיידלעך הלכות נידה, האט ער זיך מיישב געווען איך בין גערעכט, האט ער צוזאמגענומען אין עפעס א בית מדרש, און ער פלעגט פארלערנען עקסטער פאר בחורים און עקסטער פאר מיידלעך, און די בחורים האבן אנגעהויבן צו בויכען, אונז האמיר דען געוואוסט אז מען געבט א. קיש א האג, דאס איז איסורי כריתות? wow they they they went wild, ס'געווען אסאך וואס זענען געגאנגען גראד חתונה האבן זיי אים געזאגט אונז ווילמער זיך נישט ארום שפילן, כ'ווייס נישט צו זיי האבן חתונה געהאט מיט די גוירלפרענד זיי האבן ארום געהאנגען אבער זיי האבן געגאנגען חתונה האבן, און ס'געווען אסאך וואס האבן זיך אנגעהויבן פורש צו זיין פון די אלע זאכן, זיי האבן געזאגט פאר די מיידלעך נא, איך בין א שומרת נגיעה, מ'האט אויסגעלערנט די מיידלעך ס'איז מורא'דיג, יעצט אז סאטמאר האט זיך אויפגעוועקט, ויקץ פרעה והנה חלום, יא מ'דארף פארלערנען איסור ייחוד פאר מיידלעך און פאר בחורים, אוודאי דארף מען פאר זיי פארלערנען. ווען די מיידלעך וואלטן געקענט איסור ייחוד, וואלט נישט געקענט אויסקומען אזא מין אומגליק ווי דער נחמיה וועבערמאן זאל אפטרענען אזויפיל סאטמארע מיידלעך. געווען איינער אין ארץ ישראל וואס האט געפירט א מוסד, פלעגט ארויסנעמען די מיידלעך און קומען פירע פארטאגס, און זיי האבן אלע קאמפלעינט, נאר שמואל פריד'ס טאכטער האט נישט געוואלט איינגעבן די קאמפלעינטס, אבער זיי האבן קאמפלעינט, זיי האבן געוואוסט וואס דאס הייסט איסור ייחוד, די סאטמארע נאאיווע סטופיד מיידלעך האט מען קיינמאל נישט געלערנט, האט ער גענומען א צוועלף יעריג מיידל און איז געגאנגען טרענען מיט איר, האט איר גענומען אכצן שעה אויף א רייד אין זיין קאר. דער נחמיה וועבערמאן ס'איז אנבעליוועבל וואס עטס מיינטס אז די תורה איז געגעבן געווארן נאר ביי די, ס'הייבט זיך אן ביי די דרייסיג, סאו ברוך השם אז מ'האלט שוין דא, אז מ'לערנט שוין מיט בחורים אויך איסור יחוד, און יעצט דארף מען לערנען מיט זיי הלכות ביאות אסירות אויך, און הלכות נדות, און אלעס וואס מ'טאר נישט. און מ'דארף די זאכן אויך לערנען מיט די מיידלעך, ווייל זיי ווייסן ליידער גארנישט. און עז טיים גאוס ביי מען העט האבן א קלין קאמיוניטי, ווען א בחור העט נעמען א מיידל העט ער וויסן זי איז א אפגעהיטן קינד, ער העט וויסן אז זי האט נישט ארום געטרענט צוויי דריי יאר מיט קיינעם און דעטס איט, ס'איז אנבעליוועבל, ברוך השם ברוך השם ס'איז שוין געקומען די צייט עטס זאלטס פארשטיין אז עטס האטס געלייגט א מענטש אין חרם פאר גארנישט, דער איצעלע גליק האלב טויט און האלב קראנק העט אפפייגערן איין טאג, ער האט אנגעמאכט א חורבן בכלל אין כלל ישראל און עספעשעלי מיט מקוואות און עספעשעלי מיט ארגענעזירן דעם חרם שטערן מיט די גאנצע חברה ס'איז אזא רשעות וואס זיי האבן געטוהן ס'לאזט זיך גארנישט זאגן אונז וואלט מיר געקענט האבן אזא קלין קאמיוניטי שוין אין יער טו טאוזענט איך האב שוין אנגעהויבן אין ניינטין ניינטי עיט האב איך שוין געשריבן פאר רבנים בריוון און ווי האלט מען יעצט יעצט האלט מען סעווענטין עטס ווייסטס וויפיל יאר שפעטער דאס איז אלרייט איז נישט געווארן אין איין טאג פארבעסערט, אבער ס'איז שוין דא אסאך פלעצער ווי ס'איז ברוך השם א הונדערט פערסענט. אבער די שייגעץ איצעלע גליק איצעלע פימפ, כ'קען נישט פארשטיין, מילא האסט געוואלט בעקן דארטן דעם שייגעץ דעם דזשיבאור, האסטו געשריבן אויף א פסול'ע מקוה אז ס'איז כשר, פארשטיי איך, האסט געוואלט בעקן דעם דזשיבאור, וועם האסטו געוואלט דא בעקן? האסט געוואלט בעקן יעדן מלמד א חזר? דו ווייסט וואס דא האט זיך אפגעטון? ס'איז נישט דא איינער, ס'איז נישט דא פינף, ס'איז נישט דא הונדערט. ס'איז געווען טויזענטער, און פגעים איז געווען צענליגע טויזענטער, גאנצעטע דורות האט מען אומגעברענגט, סאו חיים דוד כץ לערנט פאר, נאר איך בין זיכער אז ס'וועלן נישט קומען קיין דריי מענטשן, ווייל אין סאטמאר איז נישט געמאכט אז מ'זאל טוהן פאר אידישקייט, ס'איז געמאכט אזוי ווי ווי האט ער געזאגט דער וואוידיסלאווער רב, ס'איז ענד דאס נענטסטע צו אידישקייט, איך שטעל ארויס צעטלעך און איך גיי שנארן געלט אויף דעם און איך לערן אויס איסור יחוד מיט שמיחוד מיט ביחוד, ענטס א באנטש אף פול אף פעיק פאוני פראדס, עניוועי ער גייט אויסלערנען יעצט איסור יחוד נאכדעם וואס מ'האט אפגעטרענט די אלע מיידלעך אין די קעמפ עט אויך זיין איסור יחוד, וויגי ראזענבערג עט קענען ווייטער זיצן ארום ליצעווען מיט מיידלעך, און שלמה הערצאג דעם אומגעלומפערטן בהמה וואס מ'האט אימפארטירט פון נייטרא, ס'האט אפגעברענט נייטרא ישיבה, שלמה הערצאג איז שוין נישט דארט, די אנגעפליקטע גע'גנב'טע בהמה, פארוואס האט ער נייטרא נישט געגעבן א דזשאב? קומען דא אויף סאטמאר, ער האט זיך ארומגעשלאגן מיט איינעם א ליכטנשטיין, און ער זיצט דארטן אין קעמפ א גאנצן זומער און קוקט נאך די מיידלעך, און די מיידל געפעלט אים נישט און די יא. די וועם סע געפעלט, ווער ער ווערט צוהיצט איבער זיי, דעם רופט ער אריין און ער נעמט זיך זיי שלאגן. שלאגן איז א חלק פון א סעקשועל דיזייער וואס מ'געט זיך אויס. מען דארף דאס אלעס מבטל זיין, ס'טאר נישט זיין קיין זכר אין גאנצן קעמפ, איך געב אסאך קרעדיט פאר רבי אהרן אין די קעמפ, ער האט דארטן א כולל, ער האט דארט א מנין, זיי טארן זיך נישט דרייען אויף די פרעמיסעס, מען לאזט נישט אריין, איינמאל בין איך געקומען האבן זיי געמיינט אז איך זוך א מנין, האבן זיי מיר געזאגט פארעכערט מיר געבן דיר א ספעשל רשות, זאג איך ניין איך בין נאטינג ספעשל, איך בין גארנישט אנדערש ווי אן אנדערע, מיין יצר הרע איז אזוי גוט ווי אן אנדערנס, און נאך א זאך, די מיידל'ס יצר הרע, ווען זי קוקט אויף מיר, אפשר גלייך גלייכט זי מיך, טו איך איר אויכעט א רעה. איטס נאט סופאוזד טו בי דעט וועי. מיידל'ס כאפט אריין א ליבשאפט אויף א מאן, הע, און ס'איז בפרט נאך ס'נישט דא דארט קיין זכרים, הע הע, זעמער פערטיג. נא נא נא נא נא נא, כ'האב געזאגט איך גיי נישט אריין. זאגט ער, האסט דאך נאכנישט געדאוונט. זאג איך, קודם האב איך שוין יא געדאוונט, און נאכדעם, איך בין שוין צוגעוואוינט צו דאווענען ביחידות. איך קען דאס. ווען איינער זאל וועלן מאכן א ספר וויאזוי מ'דאוונט ביחידות, קען ער ביי מיר לערנען. איך האב שוין געדאוונט ראש השנה יום כיפור אויך ביחידות. און אפילו הושענא רבה. עניוועי, באמת האלט איך אז אפילו דער מנין וואס ס'דאווענט דארטן, איך האלט אז דאס אויך נישט אזוי גלאטיג, ס'איז דא לעבן דעם איז דא א קאנטרי, דארט זאלן זיי דאווענען נישט די מיידלעך אויף די פרעמיסעס ווי די מיידלעך זענען טאר קיינער נישט זיין, און די זעלבע איז אין אלע קעמפס. יעצט כ'האב געוואלט אויך זאגן, די יאר וועט זיין נאך ארגער ווייל ס'וועלן קומען אלע שיקסעס, די זונות, ווייל מ'עפנט דאך שוין יעצט די די האטעל מיט די געמבלינג מיט די קעסינאוס, איך האלט מ'דארף שטעלן א משגיח תמידי דארט ביי די טיר, און מ'דארף וואטשן אויף אלע אינגעלייט און אלע מיידלעך וואס זיי גייען דארט אריין, ווייל טאמער ווערט מען פארכאפט אין געמבלינג דען יור פינישד, אז מ'האט געדארפט פארן ביז אטלענטיק סיטי א מעשה פון דריי שעה איז שוין איין זאך, אבער ס'עט זיין דא, און מ'האט א באנגעלאו דארט, ער'ט זאגן פאר די ווייב ער פארט אהיים אין שטאט, דערווייל 'עט ער זיצן א גאנצע נאכט און געמבלען, ער'ט מארגן אהיים פארן, מ'דארף עס נעמען ערנסט אין די הענט אריין, נאר עס איז נישט דא ווער עס זאל טון, וועם אינטערעסירט עס, יצחק שטערן קען נישט אויף דעם רעיזן קיין געלט, סאו האט ער די גאנצע זאך אין בוידעם. ער כאפט אפאר פיקטשערס ווי מ'שלעפט בחורים אוועק פונעם ראוד, הייבט ער אן, אוי וועגן ס'איז נישט געגאנגען מיליטער, מ'גייט זיי איינזעצן, אזאלעכע בלאף זעק, אנבעליוועבל. א גוטן שבת און כל טוב.